א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה די לעבענס טעג פון שרה, חיי שרה הייסט אויכעט די לעבעדיגע שרה, כ'האב זיך מיישב געווען אז אזוי ווי די סדרות לויפן אזוי שנעל און ס'שטייט פון הייליגן חידושי הרים אז בראשית די גאנץ בראשית, בראשית נח לך לך ביז ויחי זאגט דער הייליגער חידושי הרים אז דאס דארף מען נישט מעביר סדרה זיין, איר הערט איך האב ענק געזאגט מען זאל יא מעביר סדרה זיין, אין שלחן ערוך שטייט אין סימן רפ"ה אז מען דארף יא מעביר סדרה זיין, זאגט דער הייליגער חידושי הרים אז די סדרות דארף מען נישט מעביר סדרה זיין. אבער ס'איז נישט קיין מחלוקת צווישן אונז און צווישן דעם חידושי הרים, דער חידושי הרים זאגט מען דארף עס נישט מעביר זיין, נאר מען דארף עס אין זיך אריין נעמען זאגט ער, ווייל ווי הייליג דאס איז די סדרות, כ'מיין וואס איז א דבר השווה לכל נפש, ווען מען רעדט פון שווערע פרשות ווי מען פארשטייט נישט, דא פארשטייט מען אז ס'איז דא געווען די צען נסיונות פון אברהם אבינו, און וואס מען דארף טון איז זיך ארייננעמען די זיך די סדרות וויסן, וואסער א שייכות האב איך מיט דעם, ווי קום איך אריין אין דעם פיקטשער, וויפיל ווארט דער אייבערשטער פון מיר, ווי זענען מיינע צען נסיונות, יעדער גייט דורך צען נסיונות יעדעס יאר אין לעבן, מען גייט דורך די זעלבע נסיונות ווי אברהם אבינו. און צוזאמען, נסיונות פון צער גידול בנים, נסיונות פונעם גלות, נסיונות פון שידוכים, נסיונות פון שלום בית, נסיונות פון פרנסה, נסיונות פון יעדן טעגליכן לעבן, מען גייט ארבעטן, דא איז דא א מיידל, א סעקרעטערי, לא תתורו אחרי לבבכם, אויך דער באלעבאס זאגט אריין, און צוזאמען נסיונות פון יסורי הגוף, מען ווערט קראנק רחמנא לצלן, און נסיונות פון אמונה, נסיונות פון קינדער האבן, ס'דא וואס האבן נישט קיין קינדער, און נסיונות פון קידוש השם. דאס זענען בעיסיקלי די זעלבע צען נסיונות ווי אברהם אבינו איז דורך געגאנגען, און איך וויל אנהייבן אביסל צו רעדן פון דעם, ווייל ווען נישט, מען האט סתם אפגעליינט די תורה, מען האט אפילו מען האט שוין מעביר סדרה געווען שנים מקרא ואחד תרגום, באט ווי דארפסטו זיך דארטן געפינען? ווי קום איך אריין אין דעם? וואס וויל דער אייבערשטער פון מיר? פארוואס הייסט ער מיר איך זאל דאס יעדעס יאר איבערליינען? עפעס פארלאנגט ער פון אונז אויך. סא דאס וויל איך יעצט די וואך אביסל מאריך זיין באריכות, און איך וויל. ווי מען זאגט לאזן די פעדאפיילס אביסל אויף האלד, למעשה ברוך השם ס'דא סוקסעס, ס'איז היינט אסאך רואיגער ווי ס'איז געווען, איך קריג יעצט כסדר קאמפלימענטס, סאו איך וויל קודם רעדן יעצט אביסל וועגן די חומש, די סדרה פון די וואך, און ווי אונז קומען פיט מער אריין. און נאכדעם וועל איך רעדן צוריקקומען צו די פעדאפיילס מיטן אייבערשטנס הילף. יעצט איך וויל צו צולייגן אברהם אבינו'ס צען נסיונות וויאזוי ער איז עס דורך געגאנגען וואס איז געווען אלץ און אין די זעלבע צייט וויאזוי אונז גיימער דאס אלעס דורך. דער ערשטע נסיון איז געווען אור כשדים, אור כשדים הייסט יו אר אר. אור כשדים, דארט איז געווען א קאלעך אויוון און מ'האט אריין געווארפן אברהם אבינו, דאס איז געווען דער ערשטער נסיון פון אמונה, אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן און ער האט געזאגט אז ס'איז דא א באשעפער, נאר האט מען אים אריין געווארפן אין א קאלעך אויוון, סאו דאס איז דער נסיון פון אמונה, אונז דארפ'מיר דאס אריין באקן אין הארץ, יעדער איד ווען ער וויל אמאל טון פארן אייבערשטן קומט א כנגד, און נאו הייבט אן דער מענטש צו ווערן צוגעלייגט דיפרעסט, קוק איך האב געוואלט טון פארן אייבערשטן און קוק וואס איז געשען, דארפסט נישט ווערן דיפרעסט, ס'איז א סימן דא ליגט א גרויסע זאך, קוק אן ביי מיר, וואס האב איך געוואלט? כ'האב געוואלט רעדן אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער, דאס שטייט אזוי אין פסוק, להזהר גדולים על הקטנים, אונז זעמער די עלטערע מענטשן, אונז דארפן ווארענען די קינדער, זענען זיי געגאן זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, זיי האבן מיר נאכגעווארפן בליטש, זיי האבן מיך נאכגעשאסן מיט א גאן, דאס איז אויכעט אור כשדים, אבער מען דארף זיך נישט. פארלירן, ווייל מען דארף האבן אמונה אין יעדן מצב וואס איז דא, דארף מען וויסן אז דער אייבערשטער איז מיט אונז. די צווייטע נסיון איז געווען לך לך, עס איז די נסיון פון גלות, למעשה מ'האט אויפגעבויעט אין יוראפ אלע אידישע שטעט און מען האט דארטן געוואוינט טויזענטער יאר, און נאו האט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל אין אמעריקע אויך אויפשטעלן אידישקייט, האט ער אונז געשיקט און זעמיר אנגעקומען אויף אמעריקע. נאכדעם איז דא די דריטע נסיון איז געווען ויהי רעב בארץ ס'איז געווען א הונגער דאס איז די נסיון פון פרנסה דאס איז ביי יעדן יעדן טאג ווייל יעדן טאג מוז מען האבן געלט צו קויפן און טאמער האט מען נישט ווערט מען צובראכן נאכדעם איז געווען די פערדע נסיון אז מ'האט גענומען שרה פאר פרעה דאס מיינט שידוכים מענטשן פלאגן זיך מורא'דיג שטארק מיט שידוכים און ס'קומט אמאל צו א פוינט ווי ס'דאכט זיך אים אפשר חלילה האט דער אייבישטער פארגעסן פון דעם? ניין ניין ניין, ס'איז שוין די וועלט איז שוין צו אלט צופיל יארן אז ס'זאל חלילה זיין א טעות, און דער אייבישטער מאכט נישט קיין טעות, און דאס וואס דו קלערסט אז דער אייבישטער האט חלילה פארגעסן פון דיר, דאס איז די נסיון אז זאלסט דיך צוריק קערן צום אייבישטן. אברהם אבינו האט גארנישט געטוהן שלעכט, ער האט געדארפט גיין אויף מצרים ווייל ס'איז געווען א רעב בארץ, האט מען גענומען שרה'ן צו פרעה, דאס איז די שידוכים, ווען א מענטש זאל אמת'דיג וויסן וויאזוי מען שטעלט אויף א אידיש הויז, אין דעם ליגט אזויפיל סודות אז דער אייבערשטער האט עס קיינמאל פאר קיינעם נישט אויסגעזאגט, וויאזוי מען שטעלט צאם דעם מיט יענעם און אזוי ווייטער, און וועגן דעם זאג איך אייביג אז דער אייבערשטער האט דיך צאמגעשטעלט מיט א שידוך, זיי נישט בועט. איך קען כ'האב חברים איך האב ידידים אפשר הונדערט זיכער. נעה זיי האבן נישט געגליכן די ערשטע ווייב זי איז געווען צו א קוועטש זי איז געווען אהער זי איז געווען אהין די צווייטע נאך ערגער ס'איז נאט בעדער אויב דאס איז דיין מזל און דו מוזט דאס דורך גיין און די צווייטע די זעלבע זיין ווי די ערשטע זאלסט נישט פארגעסן נישט די פרוי איז די שלעכטע אדער די גוטע דאס אלעס איז דיין מזל און דיין תיקון הנפש וואס דו דארפסט עס דורך גיין. יעצט כ'האב געוואלט אביסל געבן חיזוק פארן עולם מ'זאל נישט זיין צעבראכן ביי זיך, שטעל דיר פאר ס'ווערט געברענגט אז אליעזר עבד אברהם איז געווען אן עבד משכיל, א קלוגער קנעכט, וואס איז זיין קלוגשאפט? ווי זעהט מען זיין קלוגשאפט? ווערט געברענגט אז ער איז געווען דולה, ער האט אנגעשעפט פון די תורה פון אברהם אבינו'ן און געגעבן פאר די גאנצע וועלט? ער איז אזוי הייליג געווען אז די אלע וואס איז אים געשען קפיצת הדרך, איז גארנישט געווען וועגן אברהם אבינו און וועגן יצחק, ס'איז פשוט געווען פאר אים, ווייל ער האט נישט געוואלט אוועק גיין פון אברהם אבינו, ער האט געוואוסט, איך מוז באדינען מיין הער, איז כדי ער זאל נישט פארפאסן דברי תורה, איז געווען אלעס אין איין טאג, ואבוא היום אל העין, און ס'איז געווען קפיצת הדרך. יעצט, ווי זעט מען זיין קלוגשאפט? ער האט זיכער פארשטאנען אז ער האט א טאכטער, און אברהם אבינו האט א זון, ער מוז זיך משדך זיין. ס'איז געווען דער טאשער רבי זכר צדיק לברכה, ר' מיילעך פלעגט יעדן רופן צדיק צדיק אין שטעטל, אמאל איז געקומען א פראסטער פויער און ער זאגט רבי כ'וויל מיך משדך זיין מיט איר, זאגט ער וואס הייסט ווילסט דיך משדך זיין מיט מיר איך בין דאך דער רבי מיט אלעם, זאגט ער כ'ווייס נישט דער רבי רופט דאך יעדן צדיק, און אז איך בין א צדיק און דער רבי איז א צדיק קען מען זיך דאך משדך זיין, זאגט ער יא דו וועסט דיך משדך זיין מיט אזאלעכע צדיקים ווי דו ביסט, און איך וועל מיך משדך זיין מיט אזאלעכע צדיקים ווי איך בין. ועמך כולם צדיקים, אבער ס'איז נאך דא א גרויסער חילוק. האט ער, אליעזר, זיך געוואלט משדך זיין מיט אברהם אבינו. ווען ער איז זיך משדך מיט אברהם אבינו, וואלט עס געווען ביי אים דער גרעסטער גליק. שטעל דיר פאר וואס אברהם אבינו זאגט אים, דו ביסט ארור, און איך בין ברוך, און אין ארור מדבק בברוך. ווי קען מען זיך אונז משדך זיין, וואס איז מיט דיר. יעצט, איך וויל פרעגן ביים עולם, ווען דו האסט א באלעבאס און דו טוסט אים, באדינען אזוי געטריי מיט אלעם, און דו ווילסט דיך משדך זיין מיטן באלעבאס, נאר דער באלעבאס זאגט דיר ניין איך האלט נישט דערביי, טאמער זאגט ער דיר ווייל דו האסט נישט קיין געלט, אלרייט פארשטייט מען, אבער ער געבט אים אזא מין שאס אריין אין מויל, ער זאגט אים דו ביסט ארור, איך בין ברוך, ווי קען מען זיך אונז משדך זיין, איז נארמאל ווען אליעזר עבד אברהם האט איין ביסל שכל, וואלט ער געזאגט אברהם אבינו ליסען איט וואס נייס טו נאו יו און בלייב געזונט, גיי געזונטערהייט, איך גיי דיך נישט באדינען, דאס איז וואס דו האלטסט פון מיר אז איך בין אן ארור, עניוועי, איז געגאנגען אבער אליעזר עבד אברהם און ער האט עס אראפגעשלינגען, ער האט געזאגט אויב מיין מטרה איז צו דינען דעם אייבערשטן און איך זאל אנשעפן פון מיין רבי'נס תורה און אנפלאנצן די גאנצע וועלט, וויל ער זיך יא משדך זיין מיט מיר וויל ער זיך נישט משדך זיין, העי, וואט. וואט דיפרענס דאז איט מעיק? וועגן דעם איז ער געווען אן עבד משכיל, זאגט דער אר"י הקדוש אז דער אייבישטער האט אים באצאלט, ווייל דעמאלטס ווען מען איז געקומען צו לבן'ען האט ער געזאגט בוא בוא ברוך השם, זאגט דער אר"י הקדוש דעמאלטס איז ער ארויס געגאנגען פונעם ענין פון ארור און ער איז אויך אריין געגאנגען אינעם ענין פון ברוך. רבותי! עווריטינג איז טיימינג. אז ער וואלט ווען ארויסגעגאנגען פריער פונעם ענין פון ארור און אריין אין ברוך וואלט ער דאך געהאט א טענה, זיי זיך משדך מיט מיר. דער אייבערשטער האט געזאגט ניין ניין ניין איך וועל דיר שוין זאגן ווען ער וועט ווערן א ברוך. און ממילא איז עס געווען א מורא'דיגע זאך ווייל ער איז אויך אריין אינעם ענין פון ברוך און דאס איז די גרעסטע זאך וואס ס'האט געקענט זיין ביי א מענטש. יעצט אפילו ער האט זיך נישט משדך געווען מיט אברהם אבינו, אבער ער האט עולה געווען פון א ארור איז ער געווארן א ברוך אין דעם זאג איך יעדן דעם רבונו של עולם'ס חשבונות ווייסט ער נישט ניין מען מאכט קאליע דעם די שידוכים שידוכים מאכסט נישט קאליע דו גייסט קריגן דיין עונש ווייל דו האסט עס געמיינט שלעכט אבער ס'איז נאך דא א באשעפער אויף די וועלט יעצט ס'דא דער חלבן, איך וויל ענק זאגן, דא איז דא ביי אונז געקומען א איד אויף שבת, דער תולדות אהרן. די אשכנזישע רעבעס זענען געווארן אזוי משוגע, נאך ארגער ווי די ספרדישע חיות. דוד'ל, דוד קאהן, איז א גרויסער חסיד געווען פון דעם חלבן. ער איז געפארן צו אים, און ער פלעגט פארן דארטן ווי מען טוט מאכן די מעלק. דער חלבן דער האט א פעקטערי וואס ער מאכט קעז, מיטגעברענגט פון מאראקא עפעס אלטע סגולות וויאזוי מען מאכט קעז, נישט סגולות, ער איז, דוד'ל פלעגט פארן מיט אים אין פארעם און קוקן ווי ער מעלקט די קיען, און ער האט זיך איינגערעדט אז הנה אלוקינו זה, זה, זה, ער האט אראפגעפירט גאנץ תולדות אהרן, און יעצט. אז ער האט שוין אראפגעפירט תולדות אהרן וועגן די קברים, דאס איז שוין א טשעין ריעקשאן, ווער איז דען נאך געווען אזוי פול מיט אמונה פשוטה אזוי ווי דער שומר אמונים רבי, און ווער איז געווען אזוי פול מיט אמונה פשוטה אזוי ווי דער תולדות אהרן רבי זיין טאטע, מיטן ספר דברי אמונה, אלע חסידישע ספרים וואס רעדט זיך פון השגחה און פון די אלע הייליגע זאכן האט ער צוזאמגעברענגט, איז געגאנגען דוד'ל און ער איז געגאנגען קוקן וויאזוי דער חלבן. מעלקט קיען ווייל דא אין דעם ליגט גרויסע זאכן יעצט איז דא א גרויסע טייל פון די מקובלים זענען געפארן אויף מירון יעצט פרעגט מען איינער האט זיי געפרעגט וואס קומט יעדער יעצט אויף מירון לא שבת היום ולא חודש היום זאגן זיי ווייל מ'האט ארויס געגעבן א שלעכט נאמען אויפן חלבן און טאמער ער גייט אונטער גייט אונטער גאנץ תורת הקבלה. לאמיך דיר זאגן, אונז האמיר געהאט איינער וואס ער האט געהייסן שבתי צבי ימח שמו וזכרו, ער האט געקענט כל תורת הקבלה אויסווענדיג, דער ציצת נובל צבי ברענגט אז ווען ער איז געגאנגען אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג און ער איז ארויסגעקומען האט פון אים געשמעקט א ריח גן עדן, און פון דעסטוועגן דאך ער איז אוועק פון כלל ישראל און א שיינע ריינע כפרה. די תורת הקבלה איז געבליבן. אונז זעמיר נישט דערשראקן אז עפעס א שייגעץ קומט און מאכט א חורבן. סאו גייען יעצט די בעל מקובלים מתפלל זיין פאר אים? געזונטערהייט. זייטס מתפלל. נאר זאגטס נישט שהם משתחווים להבל ולריק לאל אשר לא יושיע. זאגטס שאנו משתחווים להבל ולריק לאל אשר לא יושיע. עטס זענט דאך אזוי משוגע געווארן. דער דרך הבעל שם איז געווען אראפצוברענגען אמונה פשוטה אין יעדן פשוט'ן מענטש. סא דובידל לויפט נאך נאכן חלבן. ס'איז א דזשאוק. ס'איז א שעים און א דזשאוק וואס דא גייט פאר. דובידל דו האסט טאקע שוין נישט וואס צו טוהן מיט דיינע עקסטערע צייט נאר צו גיין קוקן וויאזוי מען מעלקט קיען. אפשר וואלסטו געווען זייער גוט צו זיין א משגיח אין א פארעם. אפשר די עדה קען דיך ניצן. רובין קען דיך נישט ניצן ווייל ס'גייט אלעס מיט ווידיאוס. סא דאס א טמא'נע כלי. דאס טארסטו נישט קוקן אויף. ס'איז אזא מין שאנדע וויאזוי אונז האמיר אראפגעברענגט כלל ישראל, די בעל מקובלים גייען נאך מתפלל זיין ווייל ס'איז מען האט זיך נעבעך אנגעטשעפעט. יעצט איך האב ארויפגעלייגט דעם טעיפ ווי די פרוי רעדט מיט אים, נאר איינער געזאגט אז אפשר גייט עס אריין אין דברי חשק איך זאל עס אראפנעמען. בקיצור איך האב דאך מענטשן מיט וועם איך שמועס מיך דורך, מענטשן וואס זיי פארשטייען די גאס, זאגן מיר די רבנים זאלסט עס חלילה נישט אראפנעמען. פרעג איך פארוואס נישט, זאגן זיי קוק אהער, דו האלטסט אין איין רעדן מען זאל נישט גיין צו די חכמים, צו די בעל מקובלים, דו האלטסט אין איין רעדן אז זיי פארפירן כלל ישראל, זיי קענען טוהן כל מיני מנוולות, האמיר געהאט די לעצטע צוויי יאר זיבן אכט ארעסטס פון די חברה, איז אז טאמער דו לייגסט עס נישט ארויף זאגט מען נעה עס איז נאר די נחום ראזענבערג'ס מעשה, דא הערט עטס קלאר ווי זי בעט זיך צו אים. ב אז דו טוסט עס מעגסטו, ביסט א ספרדי אפילו דו האסט א ווייב מעגסטו האבן צוויי ווייבער אבער איך בין אן אשת איש און זי נעמט זיך צו וויינען וואס האסטו מיך צו מהנה זיין צו מפתה זיין? יעצט כ'האב ווען געזאגט אז ס'ווערט געברענגט אין די אחרונים וועגן דעם, כ'האב עס שוין נאכגעקוקט, ס'איז אין מהרי"ק און אויכעט אין אגרות משה. דארט רעדט זיך, איינער האט געזאגט פאר א פרוי, ער איז געקומען אין א דארף און ער האט געזאגט אז איך וויל מיט דיר וואוינען, דיין איר מאן איז נישט דארט געווען, פונקט אז איך וויל מיט דיר וואוינען, עט זיין און דאס וועט אראפברענגען משיח. שרייבט דער מהרי"ק אז זי איז אסור לבעלה, דאס הייסט נישט קיין אונס, דאס הייסט א מפתה, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, אידישע טאכטער, איין מאל אז דו דרייסט דיך ארום זיבן מאל אונטער די חופה, און דו באקומסט א רינגל און מען זאגט הרי את מקודשת, ביסטו אן אשת איש, און אפילו ווען יענער קומט זאגן אז איך בין א שליח פונעם אייבערשטן אליינס, און טאמער דו'סט נישט האבן קיין אפעיר מיט די פרוי, עט חלילה משיח נישט קענען קומען, דארפסטו זאגן איך ברויך נישט אזא משיח, דאס איז איסורא דאורייתא, און דאס וואס איך האלט אין איין אויסלערנען דעם עולם, רבותי ס'איז נישט סתם א בגידה פאר א מענטש וואס ער געט ער צו עסן, און ער געט ער א דירה, און ער געט ער תשמיש המיטה, און ער ברענגט מיט איר קינדער אויף די וועלט, ס'איז נישט סתם א בגידה, ס'איז אסאך מער פון דעם, זי ווערט נאסרה על בעלה, און דאס קען קיינער נישט מבטל זיין אפילו ווען דער מאן ווייסט און ער זעהט ווי זי טוט עס, איז זי נאך אלץ נאסר על בעלה. סאו לאמיר אנהייבן זיך אויפצווועקן און לאמיר אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו. עטס הערטס דאס געוויין פון דעם ווייבל ווי זי זאגט אים וואס האסטו מיך פארפירט? נשים דעתן קלות מען קען יעדן פארפירן, בפרט נאך יענער זעהט זי האלט פון אים עולם ומלואו. כ'פארשטיי נישט וויאזוי ער האט פארפירט, ער האט זיך געוואוינט דאך אין א הויז, אסאך מענטשן קומען צו אים, ער זאגט שיעורים אין א שול, כ'קען נישט פארשטיין. וויאזוי האבן זיי געטראפן א פלאץ צו מאכן זנות דריי מאל שוין, נישט איינמאל נישט צוויי מאל, און יעצט קומען ארויס נאך פאר מעשות אויך, סאו איפה מען דארף אנהייבן, אזוי ווי איך זאג שוין יארן, מען דארף לערנען מיט א אידישע טאכטער אין די אכטע קלאס און אין די ניינטע און אין די צענטע, די מינוט ווען דו באקומסט דיין וועסט ביסטו א נידה דאורייתא, דו טארסט קיינעם נישט טאטשן, דו ביסט א היי וואלטעדזש לייוו ווייער, דו קענסט אומגליקליך מאכן מענטשן אפילו ווען דו ביסט אנגעטון מיטן קלייד און דו מאכסט א האג און א קיש פאר א בחור. די הרג'סט דיעך מיטן בחור. וועדער יו בעליוו איט אר נאט דעטס יור פראבלעם, אז אין די תורה שטייט אזוי געשעהט עס, און מען דארף זייער שטארק לערנען די קינדער, און מען טאר נישט צולאזן די אלע שייגעץ שטיק, און בפרט נאך ווען די ווערסט אן אשת איש איז די גאנצע וועלט פאר דיר אסור, דער איז נאו וועי וואס די מעגסט האבן חיבוק ונישוק אדער אינטערקאורס נאטינג מיט א פרעמדן מענטש, די איינציגע מיט וועם די מעגסט עס האבן איז מיט דיין מאן, אויכעט נאר. ווען דו ביסט ריין דו ביסט נישט קיין נידה. און וועגן דעם לאז איך עס יא אויף קעסטל סיקסטי וואן. כ'וויל מען זאל הערן דאס געוויינט פון אזא צובראכענע נשמה. און זי זאגט אויכעט, איך בין א נידה געווען, וויאזוי האסטו געמעגט מיט מיר וואוינען? שטעל דיר פאר ער האט זיך אויסגעפיקט צו וואוינען מיט א אישה נידה. אוי געוואלד! עס איז דאך די עקלדיגסטע זאך ווען א פרוי באקומט איר וועסט און ס'רינט פון איר בלוט און זאלסט גיין מיט איר וואוינען, אפילו א נארמאלער גוי טוט עס נישט. למעשה אונז דארפן זיך אבער אויסלערנען א מוסר השכל פון דעם. עטס געדענקטס די פרשה פון חיים האלפערן? ס'איז אמת, איך האב גערעדט צו איינעם וואס ער האט גערעדט צו א פרוי, אן אשת איש, און א מיידל וואס זי האט געהאט פראבלעמען אין שטוב, און זי איז געקומען צו דעם חיים האלפערן זיך אויסרעדן, און ער האָט איר געפּאַטשקעט, און ער דרייט זיך מיטן גרויסן בויך זאָגן, ס'ליגנט, ס'ליגנט, ס'ליגנט! ברוך השם, ליידער, אַז ס'קומט אַרויס, אַז ס'איז אַלעס אמת. איר קענט יעצט צוריקגיין און מאַכן חזרה אויף אַלע זיבן יאָר, וואָס כ'האָב ענק אַלץ פאַרציילט, וויאַזוי די וועלט זעט אויס. ס'איז אַ שאַנדע, אין וואָס אַ סאָסייעטי אונז לעבן. און איך האלט נאך א זאך, מען דארף מאכן אין ארץ ישראל א טעלעפאן, מען זאל צאמנעמען אלע אינפארמעישאנס וועגן אים, ווייל איך בין זיכער ס'דא נאך הונדערטער פרויען, ווייל מען הייבט נישט אן אזא זאך ביי די אכציג יאר, און דאס זאל זיין א בנין אב לכל התורה, ס'דא די ספרדים, ס'דא פינטו אבוחצירא, אז זיי שטארבן זיי לאזן איבער מיליאנס אוו דאלערס, אבער זיי האבן גע'גנב'עט ביליאנס אוו דאלערס, רבותי, דער אייבישטער איז א רופא נאמן, כי קל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, וואס הייסט רחמן? ער בעט נישט ביי דיר קיין געלט, ער בעט נאר א צובראכן הארץ, ער בעט אן ערליכע תפילה, גייט מען צו די ספרדים, זיי האבן אויסגעמעלקט פון מענטשן מיליאנען, אבוחצירא האט געמאכט א פורים האט ער געמאכט א סעודה און ער האט גענומען נאר הונדערט טויזענט דאלער האט מען געמוזט געבן אריינצוגיין דארט, און וואס האבן די אלע אידן געהאט פון אים? גארנישט! מיר האבן דערציילט אידן זיי האבן זיך געלאזט קאסטן געלט און ס'איז גארנישט געבליבן פון זיי. די אלע ישועות איז נישט אנגעקומען קיינמאל. סאו רבותי סטארט טו בעליוו. יעצט נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן אז דער לייבי פרענקל דער איז ריעל גליק'ס אייניקל וואס האט געפאטשקעט געוואלט פאטשקען א פרוי און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון דארט וואו ער האט געארבעט ביי די העלט פוד. מענטשן קאלן מיך אריין אז ער דעליווערט פיש פאר א קאמפעני וואס דאס איז ארגער ווי אין העלט פוד ווייל אזוי קומט ער אין מגע ומשא מיט יעדע פרוי און מען זאגט מיר אז ער לויפט ווייטער פאר חברים און ס'איז א שרעק סא רבותי עטס ווילטס ענק פארעכטן איז גוט טאמער נישט מיר איז פונקט אזוי גוט איך טריי ענק נאר צו לערנען רייט פראם ראנג, באט סטיל איטס אין יור הענד טו אידער קארעקט יור סעלף אר נאט. אמאל האט א איד געוויסט ער האט א פראבלעם האט ער גענומען א תהילים'ל איז אויפגעשטאנען חצות, חצות אז מען שטייט אויף איז עס זייער מסוגל מעורר צו זיין רחמים, אידן האבן גענוצט סגולות תורה'דיגע סגולות, היינט גייט מען צו א חכם ער בעט הונדערט טויזענט דאלער מען געט אים און עט די ענד אף די דעי קומט גארנישט אן עניוועי, אין די ערגסט קעיס סענעריאו טוט ער נאך בוגד זיין. אין דיין פרוי און ער וואוינט מיט איר אויכעט. און מען דארף דאס חזר'ן און חזר'ן. כהער זאגן אז ביים בעלזער רב ביי היינטיגן אז איינער גייט אריין א פרוי וויל אריין גיין איז דא דריי גבאים מוזן דארט זיין. קען זיין ער טוט עס ווייל ער וויל נישט עס זאל זיין א חשד און מען זאל נישט האבן וואס צו רעדן, און קען זיין ער טוט עס ווייל אזוי ווי דער הייליגער ראפשיצער רב האט געזאגט. פאר וואס האט ער א גוב? זאגט ער ווייל ווען ס'קומט א פרוי וואלט איך געטוהן מיט איר חלילה כל דבר אסור, אזוי אז כ'האב א גוב, דער גוב וועט וואטשן, און אז דער גוב וועט וואטשן וועל איך עס נישט טוהן. ס'איז א גוטע מליצה אבער מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט און וואו מ'האלט. דער מוהרא"ש ר' אליעזר שלמה שיק האט אמאל געזאגט אזוי אז כ'האב אים אמאל געפרעגט וואס זאגסטו צו ברסלב און וואס זאגסטו צו חבד? זאגט ער חבד איז אזוי ווי די הונדערט און צווייטע פלאר אויפן ווארלד טרעיד סענטער דעמאלטס וואס ס'איז נאך געווען די צוויי בנינים, פרעג איך אים און ווי קומט אריין ברסלב, זאגט ער ברסלב איז די אנטענע, די אנטענע אויפן בילדינג, דאס איז דאס העכסטע, אז סקען קומען אזעלכע חלבנ'ס מיט אנדערע וואס לערנען פאר קבלה אזויפיל יארן און זיי האבן תלמידים און ס'זאל זיך דאס ארויסקומען, זעהט עטס ווי טיף אין דר'ערד אונז זעמער, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. און די זעלבע מיט די אלע שלום בית מאכערס, ביי אונז איז געווען דער זישא האנדשטאדער, און די זעלבע איז אפילו יענקל פירער, נעמטס ענק צאם בחורים און קומטס ארויס, האטס עם אין בוידעם, ס'איז דא עטליכע פארווייטיגטע בחורים וואס זיי האלטן אן ארויסקומען, נאר ס'נעמט צייט, אז עס קומט ארויס איז עס גוט ווייל דעמאלטס ווייסט מען וואסזוי צו מאכן תיקונים, און די אלע שלום בית מאכערס זאלן נישט מאכן אליינס נאר אז די פרוי איז דארט, און דער מאן. און ס'זאל זיין נאך דריי שומרים מ'זאל זיי וואטשן, דריי כולל אינגעלייט. ס'איז אזא שאנדע וואס ס'גייט פאר, איינער האט מיר יעצט פארציילט אז ער האט געהאט אביסל שלום בית פראבלעמס, יעדער האט, ס'איז נארמאל, איז ער געגאנגען ער האט אפגעקאלט א רב און געזאגט, זי האט אים געזאגט אז אהער מיט אהין, זי וויל אים נישט געבן מער עונה ווייל ער איז נישט אזוי גוט צו איר, האט דער רב געזאגט איך קען דיר אין דעם נישט פסק'ענען, ברענג אראפ דיין מאן, קום מיט דיין מאן. זאגט ער ער וויל נישט קומען. איז נישט, ענפער איך דיר נישט. גאנגען האט אפגעקאלט א צווייטן רב, זאגט די צווייטע רב אוודאי נישט. אז ער געט דיר נישט וואס דו ברויכסט געב אים נישט קיין עונה. דער אינגערמאן קאלט מיך אפ שוין צוויי חדשים וואס זיין ווייב געט אים גארנישט, און וואס ער זאל טון, זאג איך אים זייער פשוט, גיי קויף א צייטונג, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, זאל זיך נישט אויסלערנען צו זינדיגן, און ווייז דיין ווייב אז דו גייסט פיקן א מיידל. האט זיין ווייב זיך גענומען שרייען, און דאס געטון, און ס'איז געפערליך. נעמט דער אינגערמאן דעם טעלעפאן און זאגט פארן רב, ער וועט אים און. דו רייסט יעדע נאכט אויף דיין ווייב, וואס האסטו געטון זאגן מיין ווייב אז זי זאל נישט מיר געבן עונה, וואטס גאוינג אן היער, בקיצור כ'האב געהאט א חבר אמאל אין ישיבה, ער האט חתונה געהאט, ער האט חתונה געמאכט קינדער, האט ער מיר געזאגט, ער זאגט אן יעדעס מאל פאר אלע קינדער וואס ער מאכט חתונה, א שטוב מיט קינדער האט זיי אלע חתונה געמאכט, זאגט ער פאר די טאכטער אזוי, הער מיך אויס, זאלסט פאנישן דיין מאן מיט אלעם, זאלסט אים נישט מאכן סאפער, זאלסט אים נישט וואשן די קליידער, זאלסט אים אלעס פאנישן, נאר מיט די עניינים פון בין איש לאשתו זאלסט אים נישט פאנישן, ווייל דאס וועט ער זיך טרעפן אוטסייד, און איינמאל אז ער וועט זיך טרעפן אוטסייד ביסטו פיניש. רבנים זיצן און מען פסק'נט און מען טוט און מען מאכט, ס'איז א שעים אויף וואטס גאוינג אן, וויאזוי קען א רב אויסהערן א פרוי, אפשר איז זי מענטל קראנק, אפשר ליידט דער מאן פון איר גרויסע צרות. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער פינפטע נסיון איז געווען די מלחמות פון די מלכים, דאס איז די שווערסטע נסיון, יעדער איינער וואס ער גייט דורך אין זיין לעבן, ער דארף מקבל זיין די יסורים באהבה, ער דארף אייביג זיין פרייליך. דער זעקסטע נסיון איז געווען די ברית בין הבתרים, דאס מיינט אז דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט קינדער, דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער, כ'וויל רעדן מיטן אייבערשטנ'ס הילף יעדע וואך אביסל. פונעם כח התפילה. נאכדעם איז דא דער זיבעטע נסיון, דאס איז די מילה, דאס איז יסירי הגוף, אני ה' רופאיך, די גמרא לערנט אונז, דאס איז געווען די לעצטע תורה וואס אונז האבן זוכה געווען צו הערן פונעם הייליגן דברי יואל, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, טאמער ער איז שוין קראנק געווארן, זאגט מען שוין ברענג א זכות, דאס איז געווען די לעצטע תורה וואס דער רבי האט געזאגט דא, נאכדעם איז ער געפארן אויף פלארידע, און נאכדעם האט ער שוין מער נישט געזאגט ליידער קיין תורה. שוין געווען נישט געזונט. מען דארף וויסן אז די יסורי הגוף איז נאר דער אייבערשטער קען היילן און קיין אנדערער קען נישט היילן. נאכדעם איז דא דער אכטער נסיון אז מען האט גענומען שרה'ן צו אבימלך, דאס איז א שלום בית פראבלעם, מען נעמט אוועק די פרוי, זי גייט אוועק, נאכדעם איז געווען דער ניינטער נסיון איז געווען דער אייבערשטער האט געזאגט, זאלסט פארטרייבן הגר מיט ישמעאל. דאס איז צער גידול בנים. דאס איז די געפערליכסטע צער אוועקצושיקן א קינד. נאכדעם איז דא דער צענטער נסיון דאס איז עקידת יצחק. דאס מיינט אז אונז לעבן מיר פאר קידוש השם און אונז זענען זיך מסכים מוסר נפש צו זיין אויף קידוש השם. און דאס גייט יעדער דורך יעדן טאג פון זיין לעבן. יעצט לאמיר רעדן קודם פון די ערשטן נסיון, די נסיון פון אור כשדים, דאס איז די נסיון פון אמונה. אין ספר רבינו בחיי, ס'איז דא וואס רופן עס רבינו בחי', כ'ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי מ'דארף עס זאגן, דער ספר רבינו בחיי אין פרשת לך לך, קפיטל ט ו, ברענגט א מדרש, און ס'איז אויך דא א תנא דבי אליהו זוטא פרק כ ה, און ס'איז דא מדרש רבה און אין זוהר הקדוש, אז אין די נאכט, וואס אברהם אבינו איז געבוירן געווארן, האט מען געזען א מורא'דיגע וואונדער אין הימל, אין די שטערנס פון הימל. מען האט געזען א ריזיגער שטערן קומט ארויס פון מזרח, און ס'שלינגט איין פיר שטערנס פון אלע פיר עקן פון די וועלט. עסטראנאמערס האבן דאס געזען, האבן זיך צאמגעקומען אלע חכמים און אלע שטערן זעערס ביי נמרוד, און זיי האבן געזאגט, ס'איז געבוירן א זון פאר תרח, איז עס זעט זיך אויס, אז דער פאלק, דער אידישער פאלק וואס עט זיך ציען פון אברהם אבינו'ן, עט סוף כל סוף ירשענען די גאנצע וועלט און עט אומברענגען אלע אנדערע שטערנס. האבן די שטערן זעערס געזאגט, לאמיר געבן פאר זיין טאטן אסאך געלט, גאלד און זילבער, און לאמיר הרג'נען אברהם אבינו'ן. בקיצור, איז געגאנגען נמרוד, און ער האט געזאגט פאר תרח ער זאל שוין קומען צו אים. האט ער אים געזאגט, זאג מיר ס'איז דיר געבוירן נעכטן א זון? זאגט ער, יא. זאגט ער, קען איך אים האבן ווייל איך וויל אים הרג'נען און איך וועל דיר באצאלן אסאך געלט פאר דעם? האט ער אים געזאגט, כ'וועל דיר מסביר זיין א משל למה הדבר דומה, ס'איז דא א פערד וואס מען זאגט כ'וועל אים אפהאקן דעם קאפ און כ'וועל אים געבן א גרויס הויז פול מיט גערשטן, האט דער פערד געענטפערט, שוטה אין די וועלט. אז דו שניידסט אפ מיין קאפ, מיט וואס זאל איך עסן דעם גרויסן אוצר מיט גערשטן? דאס זעלבע אויך, אויב עסט הרג'נען מיין זון אברהם, נו ווער עט ירש'נען דעמאלטס מיין גאלד און זילבער? עסט מיר געבן גאלד און זילבער, נו האקסט אפ מיין זונ'ס קאפ, נו ווער עט עס ירש'נען? האט אים דער קעניג געזאגט, פון דיינע רייד זעה איך, אז ס'איז דיר טאקע געבוירן א זון. האט תרח געזאגט, יא, ס'איז מיר געבוירן א זון. אבער ער איז געשטארבן. האט אים דער קעניג געזאגט, ניין, דו האסט נאך א זון וואס ער לעבט נאך. ער איז געגאנגען תרח, און ער האט באהאלטן זיין זון אין א מערה דריי יאר. יעצט אין פרקי דרבי אליעזר פון רבי אליעזר הגדול ווערט געברענגט נישט דריי יאר, נאר דרייצן יאר. ער האט נישט געזען נישט קיין זון און נישט קיין לבנה. און אויף דעם פלאץ וואו אברהם אבינו איז געווען, האט מען געברענגט א זון פון א שפחה וואס ער איז אויך דעמאלטס געבוירן. און דער קעניג האט געזאגט מען זאל אים הרג'נען, דער קעניג האט זיך בארואיגט, ער האט געמיינט ער האט געהארגעט אברהם אבינו. יעצט, אין פרקי דרבי אליעזר ווערט געברענגט אז נאך דרײַצן יאהר וואס אברהם אבינו איז ארויס פון אונטער דער ערד האט ער גערעדט לשון קודש, און ער האט ממאס געווען מיט די אלע עבודה זרות, און די אלע גלילים, און ער האט זיך פארלאזט נאר אויפן אייבערשטן, און אברהם אבינו האט געזאגט, השם צבקות אשרי אדם בוטח בך, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'איז דא א ספר מדרש תלפיות, ער זאגט אז מ'עט נישט רעדן מיט א קינד דרײַ יאר קיין שום שפראך, עט ער קענען לשון קודש. עניוועי, וואס האט דער אייבערשטער געטון ווען אברהם אבינו איז געווען דרײַצן יאר אונטער דער ערד, ער האט נישט געזען קיין זון און קיין לבנה, ער האט אים געמאכט, צוויי סילונות, דאס איז צינורות, דאס איז אין מקוואות איז דא די סילונות, פון איינעם איז ארויס געגאנגען שמן און פון דעם אנדערן איז ארויס געגאנגען סולת, ריין מעל, און ער האט פון דעם געגעסן דריי יאר, ווען ער איז געווען דריי יאר איז ער שוין ארויס געקומען פון די מערה און ער האט געזען א שיינע פילע וועלט. הרים, בערג, גבעות, נאך העכערע בערג. ימים און נהרות. האט אברהם אבינו געטראכט, ווער האט דאס באשאפן? דאס האט דאך איינער באשאפן, דאס איז דאך נישט געקומען פון זיך אליין. בקיצור, ער האט געזען אז די זון שיינט אויף די גאנצע וועלט, האט ער א גאנצן טאג געבעטן דעם אייבערשטן, זאג מיר אויס ווער ס'האט דאס באשאפן, און כדי אז אברהם אבינו זאל זיך נישט טועה זיין אז די זון און די לבנה זענען גאר דער בורא כל עולמים, האט אים דער אייבערשטער אריינגעגעבן, און די גמרא זאגט אז זיינע נירן האבן אים געלערנט חכמה. און זיי האבן, ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז ס'קען נישט זיין אז דאס זאל האבן באשאפן די וועלט, ווייל ווען ס'קומט ביינאכט גייט דאך דאס אראפ די זון. בקיצור ס'איז געקומען נאכאמאל עלות השחר, האט ער געזען אז ס'קומט צוריק די זון, איז ער געגאנגען צו זיין טאטן, ער האט אים געזאגט, טאטע, ווער האט באשאפן די הימל און די ערד, און ווער האט מיך באשאפן? האט זיין טאטע געזאגט, אלקי ברא שמים וארץ וכל אלה, דער באשעפער וואס האט דאס אלעס באשאפן. כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, אז די אלע מענטשן וואס האבן געלעבט אין אמאליגע צייטן האבן אויך געוואוסט וועגן דעם אייבערשטן, מ'האט גערעדט פונעם אייבערשטן, ס'איז געווען שם ועבר. מ'האט געלערנט די תורה הקדושה, און תרח האט אויך געוואוסט, האט ער געזאגט דער אייבערשטער האט עס באשאפן, האט אים אברהם אבינו געזאגט ווייז מיר דעם באשעפער, איך זאל קענען זען ווער ס'האט דאס אלעס באשאפן, האט ער אים געברענגט אן עבודה זרה און ער האט געזאגט זעסט דאס איז דער גאט, איז אברהם אבינו געגאנגען צו זיין מאמע'ן און ער האט געזאגט מאך מיר א גוטן געקעכטס איך בין הונגעריג און איך וועל עס געבן, פאר מיין טאטנס גאט צו עסן, אפשר וועט ער עס נעמען פון מיר? האט אים די מאמע געמאכט פיינע געקעכטס, און ער האט עס געברענגט פאר די אלע עבודה זרה'ס, די געטשקעס פון זיין טאטן, און ער האט געגעבן פאר, לויט ווי גרויס די געטשקע איז געווען, האט ער אים געגעבן א פלעיט. א גרויסן געטשקע האט ער געגעבן אסאך צו עסן, א קליינע געטשקע האט ער געגעבן ווייניג צו עסן, און ער האט עס אראפגעלייגט און אין קול ואין עונה, קיינער עסט גארנישט. זאגט ער פאר זיין מאמע, מאמע, אפשר זענען זיי נישט צופרידן פון דיין עסן, ס'איז נישט גענוג גוט עסן, מאך בעסערע עסן. און די זעלבע איז געשען נאכאמאל, דעמאלטס האט אנגעהויבן צו רוען רוח הקודש אויף אים, שכינה הקדושה, ווייל דער אייבערשטער וויל אז מען זאל אים זוכן, און ווען מען זוכט אים באווייזט ער זיך. דעמאלטס האט אברהם אבינו. געמאכט דעם פסוק וואס אונז זאג מיר אין תהלים, אונז ווייסט תהלים איז צוזאמגעשטעלט דורך צען זקנים נישט נאר דוד המלך אליינס, אברהם אבינו האט אויך געמאכט א חלק פון תהלים, יעצט וויבאלד ס'האט אויף אים גערוהט רוח הקודש האט ער געזאגט דעם פסוק פה להם זיי האבן א מויל ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, בקיצור האט ער גענומען א פייער האט זיי אלע פארברענט. און ער האט ארויסגענומען די אלע עבודה זרה'ס פון שטוב. ווען ער איז געקומען צו זיין טאטן, האט זיין טאטע געטראפן אלע געטשקעס איז פארברענט, זאגט ער אים, אברהם, וואס האסטו געטון דא? וואס האסטו פארברענט די עבודה זרה'ס? האט ער געזאגט, ניין, איך האב זיי נישט פארברענט, ווייסט וואס איז געשען? ס'איז געווען א מלחמה צווישן זיי, און דער גרעסטער איז געווארן גערעגט אויפ'ן קלענסטן, האט ער אים אנגעכאפט און האט אים פארברענט. זאגט אים זיין טאטע, דו מיין קינד, דו שוטה, זיי האבן דען א כח? זיי קענען זיך דען רירן? זיי האבן אין זיך א לעבן? זיי לעבן דען? ס'קען זיין אז זיי האבן דאס געטון. און ער זאגט אים נאך מער, איך האב דאך זיי געמאכט פון א שטיקל האלץ. זאגט אברהם אבינו פאר זיין טאטן, איך הער זייער גוט וואס דו האסט געזאגט. אויב זיי האבן נישט קיין כח צו פארברענען איינער דעם צווייטן, נו פארוואס האסטו מיר געזאגט אז זיי האבן גאר פארשאפן די גאנצע הימל און ערד? שוין, ס'האט אנגעהויבן צו ווערן א רעוואלושן, יעדער האט אנגעהויבן צו זען אז די עבודה זרה ס'גארנישט. ס'איז זייער אינטערעסאנט, ביי אונז איז די זעלבע געווען, מ'האט געמאכט משכב זכר מיט יעדן איינעם, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, ס'איז געווען א שרעק און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, ס'איז אנבעליוועבל, די ווייסט די טארסט עס נישט טון, די ווייסט ס'איז א עבירה, ס'איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא משכב זכר, און די ווייסט אויכעט אז די טוסט זייער וויי דאס קינד, און יעדער האט דאס געטון, קיינער האט גארנישט געזאגט, ס'איז מוראדיג, ס'איז דא יעצט א מוראדיגע מעשה ס'איז דא אין ארץ ישראל א גרויסער בעל מקובל ער הייסט דער חלבן ער גייט אן א בארד ער איז פֿיר און אַכציק יאר אלט און ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש ער האט איר געזאגט אז דאס איז א תיקון פון הימל אז מען קוקט אריין די מעשה פון דעם חלבן זעהט מען די מעשה פון אברהם אבינו וויאזוי איז דאס אז א אידישע טאכטער איז משוגע און זי נעמט פון א מענטש עדווייס און ער זאגט איר קום וואוינען מיט מיר ווען זי ווייסט זי איז אן אשת איש, כ'האב ארויף געלייגט א טעיפ זי איז מורא'דיג צובראכן, די רבנים האבן מיך אנגעקאלט אז איך האב געזאגט אמאל אויפן האטליין אז ס'איז דא א תשובה אין די אחרונים אז זי הייסט נישט קיין אונס נאר א מפתה און זי איז אסור לבעלה, פרעגן זיי וואו ס'שטייט האב איך זיי געגעבן דעם אדרעס. ס'איז אין די תשובות פון ר' משה פיינשטיין ברענגט ער צו איינער פון די גדולי הפוסקים. אונז לאמיר זיך אריין מיט יעדן משוגענעם און יעדער העט אונז זאגן וואס צו טון? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט ס'איז דא בכלל אין ארץ ישראל איז דא די בעלי מקובלים דאס זענען די עבודה זרות. ס'איז נישט דא היינט קיין בעל מקובלים, קיינער פליעט נישט אין הימל, נישט נאר זיי פליען נישט אין הימל זיי זענען נאך ארגער ווי יעדער מענטש אויף די וועלט. אזוי ווי איך זאג אייביג אונז קען מען זיך נישט ערלויבן צו וואוינען מיט אן אשת איש ווייל מ'וועט אונז ארויסווארפן פון די קאמיוניטי.
די אלע אנדערע חברה קענען זיך ערלויבן. בריוו קען זיך ערלויבן, חלבן קען זיך ערלויבן, יעדער חזיר קען זיך ערלויבן. מען דארף זיך אנהייבן אויסצולערנען וואס דאס הייסט אמונה בהשם און וואס דער אייבערשטער וויל, און פון דעם טארסטו דיך נישט רוקן. איך זאג אייביג אין מיין האטליין, א רב האט מיך אנגעקאלט, ער האט געזאגט, אונז וואלט מיר ווען געזאגט זי איז א שוגג, אבער אזוי ווי איר האלט אין איין מסביר זיין אז ס'איז נישט דא דאס מין אז א אידישע טאכטער זאל מעגן וואוינען מיט אן אנדערן ווען זי איז פארהייראט, איז האלט מיר אז דאס איז א מזיד. פרעג איך און אפשר האט זי נישט געהערט דעם האטליין, זאגט זי זי דארף עס נישט הערן יעדער הערט שוין. און ער זאגט מיר נאך מער, ס'וואלט קיינמאל נישט ארויסגעקומען די זאך ווען נישט אייער האטליין, ווען נישט אייער האטליין קומט עס קיינמאל נישט ארויס. מען וואלט געזאגט דער חלבן איז אן ערליכער, ער איז א צדיק, יעצט איז שוין דא א קופה של שרצים אונטער אים, מען קאלט שוין אפ, יא ס'דא נאך פרויען וואס ער האט געטאטשט, ער וואוינט אין גבעתיים, און א ווייבל קאלט אפ, זי זאגט ס'דא איינער. וואס ער הייסט אמאסלאן אמאסלאן זאגט ער איז אזא חזר ער וואוינט אין פרדס כץ און ער טוט אויס פרויען נאקעט ביי זיך אין שול און ער טאטשט זיי איבעראל און ער זאגט דארט ווי איך טאטש דיך דארט וועט אוועק גיין די פעין עס וועט נישט אוועק גיין רבותי עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט וואס ער פירט עס. די באבא מקובלים זענען די זעלבע עבודה זרה ווי אין די צייט פון אברהם אבינו, און וועגן דעם וויל דער אייבערשטער אז אונז זאל מיר דאס לערנען. ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, מען נעמט א פארהייראטע פרוי און מען זאגט איר קום מיט מיר וואוינען, און דאס איז מן השמים, און און מיט דעם וועסטו אסאך פארדינען. ס'איז אנבעליוועבל, כ'האב ארויפגעלייגט דעם גאנצן הקלטה, יעדער זאל עס קענען הערן, עניוועי. איז געגאנגען דער נמרוד און ער האט געזען אז ס'טויג נישט דאס געשעפט, האט נמרוד געזאגט פאר אברהם אבינו, די אלע טאקע העלצער זענען טאקע אפגעטס און נישט קיין עכטע געטשקעס, אבער איך, נמרוד, איך בין דער גאט, איך האב באשאפן די זון, די לבנה, די מזלות, און די מענטשן, איך האב אלעס באשאפן. בקיצור, זאגט אים דער אברהם אבינו פאר נמרוד, איך מאך מיט דיר א געשעפט, איך זע, אז יעדן טאג גייט ארויף די זון אין מזרח און ס'גייט אראפ אויף מערב, איך מאך מיט דיר א געשעפט, איך וויל מארגן אינדערפרי זאל די זון ארויפגיין אויף מערב און אראפגיין אויף מזרח, דו זאגסט דאך דו האסט אלעס באשאפן, לאמיר זען וואס דו קענסט, און טאמער דו וועסט עס נישט קענען באווייזן וועל איך פארברענען אלע געטשקעס און זאגן אז דו ביסט א ליגענער. קיצור, נמרוד האט געזען אז אברהם אבינו מאכט קאליע יעדן איינעם, איז ער געגאנגען און ער האט אים דן געווען אז מען לייגט אים אריין אין תפיסה, און נאכדעם ווען מען לייגט אים אריין אין תפיסה וועט מען אים פארברענען. יעצט אין פרקי דרבי אליעזר ווערט געברענגט אז ער איז געווען צען יאר איז ער געווען אין תפיסה, דריי יאר איז ער געווען אין א שטאט כותא, און זיבן איז ער געווען אין קרדו. און ס'איז דא וואס האלטן פארקערט אז דריי יאר איז ער געווען אין קרדו און זיבן אין כותא. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש תלפיות אז א מענטש וואס מ'לייגט אים אין א טונקל פלאץ וואס ער זעהט גארנישט קיין ליכטיגקייט ווען ער קומט ארויס ווערט ער בלינד חלילה. איז פאר אברהם אבינו'ן האט אים גארנישט געשאדט און ער איז ארויסגעקומען און ער איז געווען געזונט. קיצור, מ'האט אים ארויסגענומען פון די תפיסה נאך די צען יאר און מ'האט אים אריינגעווארפן אין א כבשן האש. אבער כדי ער זאל נישט קענען אנטלויפן האט מען אים צוגעבינדן אים און ארויפגעלייגט אויף א שטיין, מען האט געמאכט א גרויסן פייער מיט האלץ, ס'איז געווען פינף אמות ברייט דער פייער, און ס' איז געווען הויעך פינף אמות, א מורא'דיגע גרויסע פייער געווען, און מען האט אנגעצינדן דעם פייער, און אברהם אבינו האט געדארפט פארברענט ווערן. הרן איז געווען א ברודער פון אברהם און געשטאנען דארטן האט ער גענומען צו טראכטן, אפשר איז אברהם גערעכט, אפשר איז נמרוד גערעכט, ער האט נישט קלאר ארויסגעהאט אמונת השם, האט ער געזאגט אזוי, אויב אברהם וועט ניצול ווערן וועל איך גיין מיט אים, און טאמער נישט וועל איך גיין צו נמרוד. עניוועי, מען האט אים אריינגעווארפן אין דעם ברענעדיגן אויוון, און דער אייבישטער ברוך הוא איז אראפגעקומען פון יענע וועלט, פון אויבן פון הימל, און ער האט אים מציל געווען. אזוי זאגן מיר אונז ביים דאווענען יעדן טאג אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים. בקיצור, האט מען געזאגט הרן'ען מיט וועם האלטסטו, מיט אברהם'ען? צו מיט נמרוד. האט ער געזאגט איך האלט מיט אברהם'ען. האט מען אים אריינגעווארפן אין קאלעך אויוון, ווייל הרן האט געמיינט אז די חכמה איז אז אין די פלייש פון אברהם אבינו'ן קען קיין פייער נישט שולט זיין, אבער ער האט נישט געכאפט אז דאס האט צו טון מיט אמונה פונעם אייבערשטן, און ווי מער מען האט אמונה אלץ מער העלפט דער אייבערשטער, ניסים שלא כדרך הטבע. יעצט, ס'איז אינטערעסאנט, אין תרגום יונתן שטייט אז הרן איז געווען א כישוף מאכער, און ער האט געהאלטן אין איין זאגן א לחש אז די פייער זאל נישט פארברענען אברהם זיין ברודער, ממילא, איז וואלט דאך געווען אז ס'איז נישט קיין נס, איינער קען א לחש האט ער עס אפגעשטעלט, וועגן דעם איז געקומען הרן'ען אז מ'זאל אים פארברענען, אזוי זאגט דער תרגום יונתן בן עוזיאל. יעצט וויבאלד זיי האבן געזען, תרח האט געזען אז אברהם אבינו איז ניצול געווארן פונעם קאלעך אויוון, האט ער תשובה געטון, און ער האט געזאגט פאר אברהם אבינו, איך וויל אויך דינען דעם באשעפער וואס דו דינסט. און זענען ארויסגעגאנגען, און זענען געגאנגען, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרה כלתו אשת אברם ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. אזוי שטייט אין פסוק. יעצט ווערט געברענגט אז דעמאלטס טאג האבן אלע אומות העולם געזען אז אברהם אבינו איז נאר ניצול געווארן פונעם אייבערשטן אליין, און אברהם אבינו איז געווען א יחיד בעולמו און דער אייבערשטער איז א יחיד בעולמו, און איין יחיד בעולמו האט מציל געווען דעם אנדערן יחיד בעולמו. האבן זיי אלע געברענגט זייערע קינדער צום אוהל פון אברהם און זיי האבן געזאגט פאר אים, אונז זעען מיר. אז דו פארלאזט דיך אויפן אייבערשטן וואס ער איז דער אדון עולמים, בעטן מיר דיך, נעם אונזערע קינדער און לערן אונז וועגן דעם אייבערשטן, און אזוי ווייטער, אויף דעם זאגט דוד המלך אין תהילים, נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם. סאו דאס איז אויכעט אונזער נסיון פון אמונה. דער אייבערשטער פירט די וועלט, מ'טאר זיך נישט פארקויפן פאר די גוים מיט די פראגרעמס, מ'טאר זיך נישט פארקויפן פאר זייער שמוציג געלט, מ'טאר זיך נישט פארקויפן פאר נישט קיין איידלען חינוך, מ'טאר זיך נישט פארקויפן פאר די אלע זאכן וואס מ'מאכט אן דא א גאנצע בהלה, אפאר חברה פון משמרת הצניעות פארדרייען א קאפ, און זיי פראבירן אונז אויסצולערנען די אלע עבודה זרות וואס מ'האמיר געדינט ביז יעצט, און מ'דארף זיך נישט לאזן פון זיי. און מען דארף זיך שלאגן מיט זיי. יעצט מען דארף אויך וויסן אז די אלע חכמים די אלע זענען עוסק אין די אלע עניינים פון אובות וידעונים, זיי נעמען דאס פון די גוים פון די שמוציגע גוים די נידריגע גוים, און מען דארף זייער וואטשן ווייל דאס וואס זיי קענען דיר ברענגען א חורבן דאס וועסטו נאכדעם נישט קענען אפווישן. ס'איז ממש נישט צו פארשטיין, אונז לעבן מיר אין אזא וועלט וואס די רבנים טוהן כל דבר אסור. און פון אונז ווארטן זיי אונז זאמער זיין גוט. דער פרוינדעל דער וואס האט געשטעלט ווידיאוס אין די פרויען מקווה'ס, זיי האבן יעצט געכאפט אז ער האט זיך געקויפט אפאר יאר צוריק א דירה אין ירושלים די ערשטע הויז לעבן א מקווה. ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר יעצט. כ'האב ענק געזאגט, מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אז ס'איז אן ערנסטע פראבלעם ווייל פרויען ווילן נישט גיין אין מקווה'ס. האב איך יעדן געזאגט, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, מ'מאכט א סוויפינג דזשאב. ווער ס'פארט מיט די מיט די עלעוועיטערס ווייסט, ס'דא אזא גלאז, ס'אריינגעלייגט יעדן חודש קומט אן אינספעקטער און באקוקט עס, די עלעוועיטער, די זעלבע אויכעט. כ'האב געזאגט פאר אסאך זאלן עס מאכן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז נאך צוויי מקווה'ס האבן אויך געהאט ווידיאו פון פרויען, און ס'דא יעצט אין ארץ ישראל איין מקווה וואס האט געהאט ווידיאו פון פרויען, ס'איז מורא'דיג. ס'איז א שאנדע וויאזוי מען פירט זיך אויף די רבנים. און יעדע מקווה דארף דאס האבן יעדן חודש, קאסט דארטן צוויי דריי הונדערט דאלער, ס'קומען א מענטש מיט א סוויפער און וועט ארומגיין, ס'דויערט אפאר מינוט, און ער זאגט דיר גראד צו דא איז דא באהאלטענע מכשירים. איט העז טו בי דאן רבותי. אונז לעבן אין א סאסייעטי וואס דער רב איז אזא חזיר אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן זיין גלייכן. יעצט, איך זאג ענק אייביג אז מ'זאל נישט לאזן קינדער טרינקען אין שול אלקאהאל. יעצט איז געווען א פאל וואס ס'איז דא א לאסוט וואס א חבד'סקער האט געלאזט די קינדער טרינקען אלקאהאל און מען סוט אים פאר גרויס געלט ווייל ער האט אויסגעלערנט דאס קינד מיט אלקאהאל. איך זאג ענק נאכאמאל, ווילסט מאכן א לחיים? נאו פראבלעם, אויף גרעיפ דזשוס. גרעיפ דזשוס איז זיכער א העכערע מדריגה ווי אביסל ברוינפן, ווייל ברוינפן איז א שהכל, גרעיפ דזשוס האט א ברכה פאר זיך, א בורא פרי הגפן. און וואס האט דאס אלעס גורם געווען? אז ס'דא א בית דין פון אמעריקע האבן יעצט געשטעלט א פרוי זי זאל זיין אויף די באורד, זי הייסט דאקטאר מישעל פרידמאן, דעטס וואט יו העוו טו אנדערסטענד, אונז האמיר אזוי אפגעהארגעט אידישקייט, אונז האמיר אזוי אפגעהארגעט יעדן פונק פון אידישקייט, אז מען עקלט זיך שוין פון אונז, שוין, נאכדעם איז דא אזוי א דרײַ און פֿופֿציק יעריגער. א ליבאוויטשער א פעדעפייל וואס האט געגעבן אסאך געלט פאר ליבאוויטש, ער הייסט סיימאן אוסען, האט מען אים געגעבן יעצט איין און זיבעציק חדשים אין תפיסה, ווייל ער האט מודה געווען אויף דרײַצן קאונטס פון ארעינדזשינג און פעסיליטעישאן פון סעקשועל טשיילד אביוז, די אלע זאכן זענען זייער גוט, ווייל מיט דעם גיימיר זיך אנטשלאגן יעצט מיט די פעדערל גאווערמענט, אונז וויל מיר נישט אז ברוקלין זאל זיין אויסגעשפילט, למה נגרע. באט ס'איז גוט, ס'עט דויערן צייט. יעצט טאמפסאן גייט פארן אויף ארץ ישראל, יעצט מען דארף מחליט זיין פארוואס ער פארט, ווער ס'צאלט אים דעם טיקעט, ווייל די די גאנץ וויליאמסבורג קריגט זיך ארום, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז די לעבאוויטשעס וויינען אים און דיינען אים ווייל ער האט געלאזט דעם טאטן גיין מיט א סוויטהארט דיל, און ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דאס טוהן גאר די וועבערמאנס אז מ'זאל לאזן וועבערמאנען גיין מיט א סוויטהארט דיל. סאו אויב טאמפסאן וויל נישט אז ס'זאל גיין נאכאמאל בליטש אין יעדן מענטש'ס פנים אזוי ווי דער משוגענער שניצלער איז געגאנגען גיסן, איז דארף ער ארויסקומען מיטן אמת, אונז דארף מיר דאס וויסן. ווען נישט וועט נאך גיין בליטש, ער וועט אוועקפארן און דא וועט מען גיסן בליטש אויף יעדן. אבער דאס איז א זייער זייער א פארצווייגטע זאך. די לעבאוויטשעס האבן אויך גענומען די וויטנעסעס און די וויקטימס און זיי האבן גענומען דעם לויער אל דערשאוויץ. די גייט ער זיין אויך א גוי ביי די כותל מערבי. יעצט איז דא א שטיקל פראבלעם, אזוי ווי סאטמאר גייט דאך נישט צום כותל נאר ביינאכט, ער העט דאך נישט גיין ביינאכט ווייל ס'איז דאך א סכנה דארטן זיך צו דרייען ביינאכט, העט מען דארפן ברענגען איינעם וואס עס זאל עם באגלייטן צום כותל, יעצט געוואלט האב איך ברענגען טובי' חטא זונטאג מאנטאג ירושלימ'ער רב אליין. אבער איך הער אז ס'איז דא אין אמעריקע שנארט ער געלט פאר דעם וואס מען גראבט טויטע סאו אונז עמיר האבן א פראבלעם מיט דעם און מ'וועט מוזן מחליט זיין וואס מען טוט קען זיין רבי אהרנ'ס שוואגער דער סרולטשע דער וויזשניצער קען אים באגלייטן דארטן אבער לאזטס אים נישט אליין גיין ווייל א תלמיד חכם שטייט ער טאר נישט גיין אליין ווייל ס'קען זיך אנקלעבן אין אים די חיצונים. ס'וועט קומען אנדערע זיי וועלן אפפערן מער געלט דעמאלטס וועט עס בלייבן אויסגעשפילט סאו וואטש אים גוט. למעשה קען זיין מען קען יא מאכן עפעס אן ארעינדזשמענט, בעריש מייזלס אייניקל דער חייל ער האט א חיילה אויכעט ער האט שוין א גירלפרענד ער האט זיך געלאזט פאטאגרעפירן און איך זאג ענק ער האט א גוטן טעיסט טראסט מי, למעשה קען זיין ער העט גיין מיט די ביקס און זי העט גיין מיט די ביקס סעט זיין אלעס אין ארדענונג נאר מען זאל זייער וואטשן ווייל ס'האט האבן פראבלעמען. זאל נישט געשען די זעלבע וואס איז געשען מיט נחמיה וועבער מען פארשטייט. ס'איז דא די טויסאן יוניווערסיטי וואס דער פרוינדעל איז געווען דארטן א פראפעסאר, אלע מיידלעך זענען דארט צובראכן און ס'ווייס נישט וואס דער חזר האט אלץ אפגעטון, סאו ס'איז געקומען צו א פוינט ווי מ'האט געמאכט אלע זיינע רעקארדס פאבליק רעקארדס, מ'קען קוקן אויף זיין קאמפיוטער, ס'איז ממש א מחיה יעצט אין ארץ ישראל. האט מען געמאכט יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז טאמער איינער איז זיך מגייר ביי קאנסערוועטיוו רבנים איז עס אנגענומען אז ס'איז גוט ס'איז נישט יעצט קיין פראבלעם אבער יארן ארום וועט זיין א גרויסער פראבלעם ווייל ס'וועט זיין אסאך בעלי תשובות. און למעשה זענען זיי אפילו נישט געהעריגע גרים און זיי שרייבן אלע אין ארץ ישראל. אז דעם טעם פארוואס מען האט עס עקסעפטעד אמאל איז נישט געווען אזא זאך ווי א רעפארם צו א קאנסערוועטיוו רבי זיי קענען טוהן ענינים גיטין קידושין הכשר שרייבן זיי ווייל די ארטאדאקסישע רבנים זענען נישט ווערט א שפיי אנבעליוועבל מ'האבן זיך איינגעקויפט א נאמען איינס אין די וועלט יעצט כ'האב ענק געזאגט ווען כ'האב געמאכט א מקווה אין מעלבערן אסטראליע האט מיר א רב געזאגט איך זאל זאגן א דרשה. ער האט געמיינט איך גיי רעדן וועגן שיטת חבד, אמות הבנין, מיט אלע שיטות איז אלעס איז כשר, איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט, אבער איך האב אנגעהויבן צו רעדן וואס גייט פאר מיט טשיילד סעקשועל אביוז, איז געשטאנען א רב און ער האט געשריגן איך פארשטיי נישט, מיטן אחוריהם אל היכל ה' מיטן אחור צום ארון קודש רעדסטו אזאלכע מנוולות? עניוועי, ס'האלט דארטן אז דער רב איז די טאפ אסטרעליען ראביי, ער הייסט אברהם גליק, און ער איז דער הויפט פון די ישיבה סענטער אין מעלבורן, און מען צווינגט אים יעצט אז ער זאל רעזיגנירן ווייל ער האט געוואוסט פון אלעם און האט אלעס באהאלטן. זיי האבן אים געשיקט א מעסעדזש אז אויב ער וועט נישט אליינס ארויסגיין העט מען אים ארויסווארפן מיט שטעקענעס און מיט שטיינער. דעטס איט, אזוי דארף זיין. וויר דואינג גוד. יעצט די טשיף רבי אין ארץ ישראל, ער טענה'ט אן אנדערע סברא, וועגן דעם טאר נישט די רעפארם געבן קיין קאנווערזשען, ווייל דעמאלטס העט מען דאך אלע אפריקענס, אמעריקענס, די אלע טונקעלע חברה העט מען דאך געגעבן אז זיי זאלן זיין סיטיזענס, וועלן זיי צונעמען די געלט פון די סיטיזענס פון ארץ ישראל, איר הערט וואס דא טוט זיך? מורא, פארן געלט האט ער מורא. יעצט איז דא זייער אסאך מקוואות וואס זיי שטעלן ארויס א צעטל. אז זיי ווארפן זיך אונטער אונטער די סוויפינג. און איך זאג אייך נאכאמאל, איך בין זייער שטארק נישט רואיג אז מענדעלע חזר האט א שליסל פון א מקווה, און די אלע צוצאקלעך אינגעלייט פירן מקווה'ס, און אין די זעלבע צייט איז דא מענטשן וואס זיי פירן די זאלוינישע מקווה, איך הער ס'פירט עס יצחק בער, זאלי קאזין, ביי מיר איז ער האט נישט קיין שום נאמנות, ווער איז ער? וואס איז ער? ער איז נישט קיין רב וואס ער קען מקוואות. סא לאמיר זיך צוזאמען נעמען און האבן כשר'ע מקווה'ס. יעצט אויף די טמא'נע קהלות זעהט מען, אונז ווייסט מען דאך, אונז האמיר געשיקט א בחור ער זאל גיין אין צהל, דאס איז דער מייזעלס, ר' אהרן'ס א נעפיו, זעהט מען ווי ער שטייט שוין מיט א כלה, ער האט א כלה לעבן זיך, א כלה, צו איך ווייס סתם אזוי, ער האט שוין א גוירלפרענד אין די זייט, און ס'איז דא א פיקטשער דערפון. כ'האב ענק געזאגט, דער שטייערמאן איז צו אלט ער זאל דאס קענען פירן. ער רעדט זיך איין אז מיט שיקן די בחורים אין מיליטער העט מען נישט אטאקירן פרויען אין בני ברק, אבער דער בחור גייט דארטן, די אנלי ריזען פארוואס ער גייט דארטן איז זיך מוסר נפש ווייל ער ווייסט ער האט פת בסלו, און ער האט אין די זייט א מיידל, איז שוין דא א פיקטשער ווי ער האט זיך פאטאגראפירט מיט זיין גערלפרענד. ראביי מייזעלס אונז ווינטשן אייך אסאך גליק און אסאך נחת, און מאכט שנעל די חתונה. אמאל פלעגט מען רופן די חתונות א שאטגאן חתונה, האט שוין געהערט אמאל דעם עקספרעשן? שאטגאן מיינט די כלה האט געזאגט פארן חתן ליסן אויב די העסט מיך נישט נעמען די האסט מיך געמאכט אימפרעגנענטעד מיט וועם וועל איך האבן דעם יונגעל אבער דאס מיידל האט זיך געזאגט איך וועל נעמען א שאטגאן איך וועל דיך שיסן דא טאמער העט ווערן עפעס פון די פון די ליבע העט מען נעמען אן אוזי זי האט אן אוזי און ער האט אן אוזי עס העט זיין אוזי וזמרות. ווען כ'בין אמאל געווען אין ירושלים האט מיר איינער נאכגעשריגן פון אזא אמבולאנס נחום! ס'איז נאך פאר איך בין געוען אין חיירם. קיצור איך קום צו לויפן זעה איך ס'איז איינער וואס זיין טאטע דאווענט דא אין קליימער, און איך קוק אריין נאנט אין די קאר אין די אזא אמבולאנס זעה איך ס'זיצט דארטן א האלב נאקעטע שיקסע אזא ספרדישע, זאג איך אים איין מינוט שטעל אפ די קאר ווייל איך גיי שוין ברענגען א באטל וויין און מ'גייט מאכן דא שבע ברכות, זאגט ער דו ביסט משוגע איך וואלט זי גערן גענומען איך פגר נאך איר זי וויל מיך נישט. איך גיי איך האב אנגעקאלט זיין טאטן קום פיק אויף דיין זון. ער האט אים אהיים געברענגט גוט חתונה געמאכט. ער האט ברוך השם פונעם נחת סאו איך האלט אז מייזעלס דארף פארן אויף ארץ ישראל און דארף אים זעהן חתונה צו מאכן ווייל ס'איז צרות. יעצט וויל איך ענק ווייזן וואס אונז האמיר אלץ פארלוירן. דער הייליגער רבי איז געווען א קנאי און ער האט געהאט יעדע זאך ווי מ'זאגט אויסגערעכנט בטוב טעם ודעת. ממילא אז ער האט געהאט אלעס אויסגערעכנט בטוב טעם ודעת. איז אלעס גוט געפארן. איך האב ענק געזאגט אז העטס הייבטס אן מיט די אלע שייגעץ שטיק און די סוף גייט זיין אז דר'עולם וועט לאכן פון אונז און פארטיג. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך דאך יעצט וועגן שמיטה. בקיצור עבדיה יוסף האט געגעבן א היתר נאך יאהרן צוריק, איז דאך געווען איינגעשטעלט ביי די רעגירונג, האט ער געגעבן א היתר אז מען זאל פארקויפן פאר גוים, דאס לאנד, און דאס איז לכתחילה, און ער זאגט קלאר ווער ס'קויפט פון אן אוצר בית דין געט אויס געלט אומזינסט. ווייל ס'איז גארנישט ראנג פון אז מ'האט פארקויפט די לאנד פאר א גוי, און די אלע גרויסע פארטייען אין ארץ ישראל דאס אלץ עבדיה יוסף'ס מענטשן, און אז מ'געט נאך א היתר וועט דאך יעדער טאנצן דערויף, איז ממילא איז דער גאנצער ענין פון שמיטה געגאנגען פייפן, און כ'האב ענק געזאגט שמיטה. אפילו ס'איז דא אין דעם אפאר שיטות. אבער ס'איז א געפיל, א סימפאטיע וואס יעדער האט צו שמיטה, ווייל שמיטה, וועגן עוון שמיטה איז מען דאך געגאנגען אין גלות. נאר יעצט וואס גייט מען טון? ווער גייט זיך יעצט קענען שלאגן מיט עבדיה יוסף? בפרט נאך ביי די ספרדים? געווען דער גרעסטער מענטש ביי זיי. און לויט ווי כ'האב באקומען ידיעות, ניינציג פראצענט פון ארץ ישראל, אלעס איז פארקויפט פאר אראבער און מען ארבעט געהעריג, מען דארף נאר פאררעכטן אין חומש נישט שש שנים תזרע שדך און כרמך, מען דארף זאגן שבע שנים ס'איז געענדיגט, און דאס אלעס ווייל אונז האמיר נישט קיין רעזיסטענס זיך צו שלאגן, ווייל אונז זעמיר אזוי פארשמירט מיט אלעם, מיט די געי לאוס, מיט דעם און מיט יענעם, און די קינדערגארטן, פרי קעי, אונז האמיר זיך אזוי פארשמירט, אז איך זאג אייך באמת, ווען דער רבי וואלט היינט געלעבט וואלט ער יעצט געשטארבן נאכאמאל. ער וואלט צאמגעפאלן און געשטארבן. יעצט איז אריינגעקומען פון ענגלאנד, כ'האב ענק שוין געזאגט, מ'האט צוריקגעטראגן דעם גרינהויז אויף ענגלאנד און ער גייט דארט זיצן, יעצט איז דא פון לונדון, כ'האב ענק שוין געזאגט פריער וועגן דעם סיימאן, יעצט קומט ארויס פונקטליך וואס ער האט אלץ געטון, קודם האט ער באצאלט פאר די קינדער באלד זעקס טויזנט שטערלינג און אויסער דעם, איז דא נאך א וויכטיגע זאך אז עס איז געגאנגען דורך סקייפ, סקייפ מיינט איך קען רעדן מיט איינעם אויפן טעלעפאון און יענער קען מיך זעהן איך קען יענעם זעהן און טאמער מען עקספאוזט זיך ווי מען טאר נישט איז עס א פראבלעם מילא רעד איך דערפון אז מען זאל וואטשען וואס מען טוט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אונז זעהן מיר דאך וויפיל רבנים פאלן דורך מיט אשת איש מיט אלע אנדערע זאכן אונז האמיר דאך אויך דעם מין רבנים האב איך געוואלט בעטן אז מען זאל צאמשטעלן עפעס אזא שטיקל שדכנות ביורא אז ס'זאל מען זאל אנטראגן שידוכים, ס'איז אונז האמיר אסאך רבנים וואס האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט נאכאמאל, איינער איז דער פאיער, דער וויינבערגער, דער אנדערער איז דער ראזנער, וואוינט ער אין מאנסי אליין, נאכדעם איז דא דער גאלאנטער רבי. דער פעדאפייל, און נאכדעם איז דא נאך אזאלכע צעליגע, איטס נאט רייט, אז גרויסע בעל מקובלים קענען זינדיגן מיט טייזשער זישט, פארוואס זאל דער גאלאנטער נישט קענען טון, ער איז דאך אויך ביזי מיט לערנען קבלה. עניוועי, מען דארף זעהן אז מען זאל מאכן א שדכנות אפיס פאר די חברה. און אזוי ווי די רבנים האבן אייביג געריטן אויף אונז פאר גארנישט, האבן מיר זיי גארנישט געטון שלעכטס נאר אויסגעהאלטן בדרך כבוד, סאו דארף מען זיי יעצט צוריק באצאלן, זיי זאלן נישט מיינען אז ס'איז א הפקר וועלט. יעצט עמער גיין ווייטער. ס'דא אמאל ווען מען זאגט א שיעור און ס'געלונגט. ס'דא אמאל ווען ס'געלונגט אינגאנצן נישט. דער שיעור וואס מען רופט עס א טאלק שאו וואס כ'האב זיך אויסגע'טענה'ט מיט איינעם איז עפעס אזוי מורא'דיג געלונגען איך זאג ענק באמת איטס אנבעליוועבל. איך האף אז יענער העט ווייטער וועלן קאלן ווייל ער האט געמאכט א פענאמענעל דזשאב. פארוואס איז עס אזוי געלונגען וועל איך ענק מסביר זיין. רבנים קאלן מיך אפ יעצט און זיי פרעגן, רבי נחום, אונז האמיר געהערט וואס דו האסט יענעם געענטפערט, אבער איז אלעס אמת וואס דו זאגסט? און טאמער ס'איז אמת, איז הייסט אז מ'האט גארנישט פארראכטן למשל מיט די פראוזן עגס און מיט די אלע אנדערע זאכן? זאג איך פאר די רבנים, זיכער אז נישט. זאג איך כ'וועל דיר פארציילן א מעשה. די גמרא ברענגט אז. גדולים מעשי חייא. און פון די חייא וואס ווערט דערמאנט רבי חייא ובניו. בקיצור וואס איז דארט געווען? זאגט די גמרא אז ער האט געוואלט לערנען מיט קינדער איז ער געגאנגען ער האט איינגעפלאנצט ס'זאל וואקסן קאטן און מיט דעם האט ער געמאכט א נעץ און ער האט געכאפט א הערש און ער האט אים געשחטן און די פלייש האט ער געגעבן פאר ארעמע לייט און ער פון די קלף האט ער אויסגעארבעט און ער האט געמאכט הויט און אויף דעם האט ער געשריבן די תורה און געלערנט מיט די קינדער. פיין, זייער גוט. יעצט. למעשה איז אזוי, א איד קאלט מיך אפ, ער האט אויסגעהערט מיין דרשה פון קלף פאר צוויי דריי יאר צוריק, ער דארף קויפן יעצט פאר זיינע בר מצוה קינדער ער האט א צווילינג, וויל ער וויסן פון ווי צו נעמען קלף, זאג איך לאמיר עס צעלייגן צו שטאט, קלף האט א פראבלעם, אין די גאנצע וועלט אין ארץ ישראל און איבעראל איז דא זייער ווייניג מענטשן וואס זענען עוסק אין קויפן קלף, זיי פארשטייען נישט צו דעם, ס'איז זייער א שווערע מלאכה, מען מוז ארום פארן. טאג און נאכט אין אלע שלאכט שטיבלעך, ס'איז מורא'דיג שווער, ס'איז נישט אזוי גרינג ווי מען מיינט. בקיצור איז דא א איד וואס דער איד פארט ארום, און דער איד ווי מען זאגט זוכט דאס אויף, פיין. למעשה איז דער איד איז א תולדות אהרן איד גראדע, פרעג איך דעם איד זאג מיר דו האסט א הכשר? כ'מיין דו גייסט ארום אן א רב און דו קויפסט סתם שטיקלעך דא דארט, ער איז דא אין אמעריקע, כ'האב שוין געטראפן, דא ער האט מיך אמאל גענומען צו א פאבריק ווי פון א ווי מען שעכט בהמות, זאג איך אים דו האסט א הכשר? זאגט ער ס'הייסט איך בין דאך איך בין דאך תולדות אהרן אליין, זאג איך דו קענסט זיין משה רבינו? דער רמב"ם זאגט אז משה און אהרן האבן א נגיעה און זיי קענען נישט אונטערשרייבן צוויי ברידער אויף איין שטר. איז בקיצור הייבט זיך אן ביי די יסודות של דברים, קלף מאכט מען ספר תורה'ס, ספר תורה, דאס איז דאך די הייליגסטע וואס איז דא ביי אידן, נאכדעם איז דא תפילין און מזוזות, דאס אלעס איז געמאכט אויף א איד וואס ער פארט ארום, ער איז א ביזנעסמאן און ער קויפט דאס צוזאם, יעצט ס'מוז נישט זיין פון א בהמה וואס איז געווען כשר, קען זיין פון א טרייפענע בהמה אויכעט, ער קויפט אין גוי'אישע פלעצער אויך, אבער ס'מוז זיין מן המותר בפיך, יעצט פרעג איך דעם איד, ווען דו, מ'האט אפגעשיילט די הויט, און דו קוקסט שוין אויף די הויט פארטיג קענסטו וויסן א חילוק צו ס'קומט פון א קראקעדייל צו פון א פיש צו פון א בהמה? זאגט ער הער אויס נאך אזוינפיל יארן עקספיריענס ווייס איך. זאג איך אבער דעיס אודי לי מיהת, דעיס זאלסטו מיר אמאל מודה זיין, און איך זאל עס קענען זאגן ברבים אויכעט, אז למעשה, די ביסט נישט דארט ווען מען שינדט אפ די בהמה און די שטעלסט א פלאמבע כ'האב געזעהן די בהמה די ארבעטסט מיט פארטיגע פעל זאגט ער יא דאס וועל איך דיר מודה זיין אבער די מוזט פארשטיין הע הע איך בין דאך א מומחה סא איז דארף איך מיך יעצט פארלאזן אויף צוויי זאכן אויף דעם איד'ס מומחות און אויף דעם איד'ס צדקות ווייל ער איז א תולדות אהרן איז במילא דאס איז דער הכשר פון די גאנצע זאך דער איד האט א נגיעה ווייל ער האט א ווייב ער האט

און איך פרעג רבנים, נעמט זיך האט געטון אין קלף האב איך געפרעגט רבנים, איך פרעג נאך היינט רבנים, דו יו רילי נאו דעט ס'איז נישטא קיין שום הכשר אויפן קלף אליין? דו ווייסט דאס? זאגן די רבנים וואו, קיינמאל נישט געוואוסט. סא דאס איז סטעפ נאמבער וואן. יעצט גיימיר צו סטעפ נאמבער טו. נאכדעם הייבט זיך אן די שרטוט, וואס מ'דארף מאכן די שורות, דאס דארף זיין די. לשמה, די עיבוד דארף זיין לשמה, דעם איז שוין דא א גאנצע אריכות וואס כ'האב גערעדט שוין יארן צוריק, בקיצור, האסטו דא א פראבלעם, פראבלעם נאמבער טו. נאכדעם האמיר די טינט? פון וואו נעמט מען די טינט? מיר האט דערציילט א סופר, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי מאכסטו אזא שיינע כתב ס'טראפט נישט פון דיין פעדער, זאגט ער כ'וועל דיר אויסזאגן דעם אמת, ס'איז דא א קעמיקל וואס איך לייג אריין, איך גיי נישט זיין משוגע יעדעס מאל ס'שפריצט און ס'וועט ארויפגיין א טראפ טינט, כ'פלעג שרייבן א גאנצן ביי תפילין פלעג איך שרייבן א גאנצע פרשה און דארט מוז זיין געשריבן כסדרן מען קען נישט צוריק גיין איז במילא אויסער ביז א שם קען מען אפמעקן די גאנצע ביי דעם זעט עס אויס זייער שווארץ זאגט ער איך האב געזען איך פארליר געלט האב איך געזאגט העי וועיט א מינוט איך וועל עס מאכן קורץ און שארף שוין יעצט אין ארץ ישראל האט מען געכאפט איינעם וואס ער שרייבט תפילין און מזוזות און מען האט אים געצאלט עקסטער ער געטשארדזשט עקסטער ווייל ער גייט פאר יעדן שם גייט ער אין מקווה. איז וואס האט ער געטון? ער האט אפגעשריבן א גאנצן טאג, און אינדערפרי ווען ער גייט אין די מקווה איז. איז ער געגאנגען האט ער אריינגעפילט אלע שמות. און כאטשיג ביי מזוזות און תפילין איז דאס פסול, ער האט נישט געוואוסט. און א רב האט עס געכאפט. וויאזוי? ווייל דער רב האט באמערקט אז אלעס זענען געווען די זעלבע ספעיסינגס די שם, און ער האט באמערקט. סאם האו פונעם קוקן האט ער באמערקט אז דעיס איז צוגעשריבן נאכדעם, און האט יענעם געפרעגט, און יענער האט געזאגט יא איך טוה טאקע אזוי, גיי איינמאל וואס איך גיי פאר יעדן אין מקווה, איך גיי איינמאל אין מקווה דעמאלטס שרייב איך אלעס שיין, סא דאס איז דאס איז פסול געהעריג. סא בקיצור ווער געט אבאכט אויף דעם? א גוטן פורים. סא מיר גייען ווייטער, און נאכדעם הייבט זיך אן די לשמה, א סופר דארף זיין א גרעסער ירא שמים ווי א שוחט. און די פרי מגדים איז מסביר ווייל א שוחט שעכט איין הינדל נבילה, צוויי הינדלעך נבילה, אבער עפעס שעכט ער דאך כשר. א סופר קען אפארבעטן א גאנצן טאג, און ער האט באמערקט אז עפעס איין אות פארן שם איז נישט אין דער ארדענונג, איז במילא האט ער איינס פון צוויי ברירות, אדער געט ער עס א פארעכט און ער וועט זאגן קיינער האט נישט געזען און כ'וועל זיין ווייטער אן ערליכער איד. איד, אדער קען ער זאגן אן אנדערע זאך, איך גיי פארלירן א טאג'ס ארבעט, און איך לייג עס אין שמות, עס הייבט זיך אבער אן יעצט א מעשה, די ווייב קומט באלד אריין, מען דארף האבן חלות אויף שבת, און פיש און פלייש, און מען דארף צאלן די משכנתא, און מען דארף צאלן די שכר לימוד, אוי הייבט זיך אן א מעשה, מאכט ער א חשבון אזוי, פון מיין ווייב צו הערן בין איך סיק ענד טייערד, פונעם רבונו של עולם דערווייל הער איך דאך נישט, איך וועל מיך שוין זארגן דעמאלטס. דאס טוט דאך יעדער, ווייל די גמרא זאגט גנב אפומא דמחתרתא רחמנא קריא, ער שטייט ביי גניבה און ער ווייסט דער אייבערשטער לאזט נישט גנב'ענען, און צומאל קומט אויס ער דארף הרג'ענען דעם מענטש אויכעט, און ער ווייסט ס'שטייט לא תגנוב און לא תגנובו און ס'שטייט לא תרצח, און ער שטעלט זיך אריין און ער גייט גנב'ענען, און ער זאגט. הייליגער באשעפער איך בעט דיך זייער העלף מיר, דו ווייסט דאך איך גנב'ע דאך נאר צו געבן צדקה, און איך זאל קענען האלטן די קינדער אין תלמוד תורה, איך האב אן אייניקל וואס ער לערנט אין כולל, דו ווייסט דאך איך ברויך עס נישט פאר מיר, דו ווייסט דאך פאר דעם סענדוויטש וואס איך עס דארף איך נישט גיין גנב'ענען. דאס איז דאך דער וועג ווי יעדער האט דזשאסטיפייד זיין שייגעץ שטיק, דיס איז האו איט ווארקס און פארטיג. איז בקיצור, דאס איז וואס דא גייט פאר, און איז במילא דארף א סופר זיין א גרעסער ירא שמים ווי א שוחט, א שוחט ווי נישט וואס, מען דערציילט אז דער סאטמארער רבי זכרונו לברכה פלעגט אריין קומען אין די שחיטה, דער שוחט האט געהאלטן אינמיטן שעכטן ער האט אים געגעבן א כאפ אן די הענט, יעצט וויל איך בודק זיין דעם חלף, ס'איז געווען א קאנטראל, מען האט מורא געהאט, אבער בעת ווען איינער איז א סופר ווער קען אים קאנטראלן, סאו בקיצור פרעגט דער עולם. וואס גייט דא פאר? איז טאקע אזוי ווי דו זאגסט? זאגט ער ס'איז נאך ארגער ווי דו מיינסט. ס'איז דא זאכן וואס אונז האבן מיר אפילו נאכנישט ארויפגעטרעטן ווייל מ'האט עס נאכנישט דורכגעטון. איך האב שוין אסאך זאכן דורכגעטון אבער מ'האט זיך אויסגעלאכט. אלרייט מ'האט געשטעלט א משגיח אין די גרעסטע קלף קאמפעני אין ארץ ישראל ווייל מ'האט זיך געכאפט אז זיי ברענגען פון די אראבער. אבער די אלע אנדערע צוגעהער, וואס, ווער, ווען. איז נישט דא קיין קאנטראל אויף גארנישט, אונז האמער א פראבלעם אז טאמער דער סופר גייט צו די בחירות צו ס'כשר זיין סופרעריי, איך האב זיבן פראבלעמס תורה'דיגע נאך פארדעם, אסאך פארדעם, די בחירות איז שוין מיין לעצטע פראבלעם. יעצט עמער גיין ווייטער, יעצט פרעגסט וועגן די פראוזן עגס, האב איך אפגעקאלט יעצט עטליכע מענטשן וואס זיי פירן קעמפס און זיי האבן געזאגט הרב נחום ביי אונז אין קעמפ קומט אריין די פראוזן עגס, זאג איך איך ווייס ס'איז ביי מיר נישט קיין חידוש, ס'קומט היינט אריין אין אלע בעיקעריס אויכעט. איי וואס איז געשעהן מיט דעמאלטס וואס מ'האט מוכיח געווען און מ'האט געמאכט א תקנה? דאס איז פאר דעמאלטס, פון אלטן אזיאטיש מארמאר אויפן חדר, אבער היינט איז דאך א נייע וועלט, היינט זעמיר דאך אלע גראון אפס, ס'איז דאך אמעריקע. סא דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, דער מצב איז ארגער ווי אונז מיינען, א רב היינט האט נישט קיין שום דרך ארץ פארן אייבערשטן, א רב היינט האט נישט קיין שום דרך ארץ פאר זיך אליין אויך נישט, איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס יעדער ווייסט, איך האב עס שוין אסאך מאל פארציילט, נאר ס'איז מיינד באגלינג. די מעשה גייט אזוי, ס'איז געווען אמאל א דרשה אין קרית יואל, ס'איז געווען א רב וואס ער הייסט דער מאגרעווע רב, מאגרעווע רב, בקיצור האט ער געזאגט רבותי ס'איז נישט דא קיין כשר'ע סטראבעריס אין אמעריקע, טא אז ס'איז נישט דא איז נישט דא וועט מען נישט עסן, גיי איך און איך קאל אפ די מאגרעווע רב, ער האט געזאגט אין קרית יואל ברבים ס'איז דא טעיפס דערפון, איך האב ליב אויסצוהערן די אלע טעיפס וואס די רבנים רעדן וועגן כשרות, און איך הער ווי ער זאגט ס'איז נישט דא, גיי איך און איך קאל אים אפ. און איך פרעג אים נו וויאזוי קען זיין אז מהדרין האט סטראבערי יאגורט און סטראבערי אייזקרים? וויאזוי קען דאס זיין? בקיצור, זאגט ער מיר איך זאל גיין רעדן מיטן רב המכשיר, ער איז נישט דער רב המכשיר, דער רב המכשיר איז דער. ס'איז דא א קאר אין יוראפ וואס הייסט א וואלווא, ער הייסט דער וואלווער רב, ער איז דער רב פון די וואלווא, עניוועי, קאל איך אפ דעם וואלווער רב און איך זאג אים אהובי ידידי, איך האב נישט געזאגט מיין נאמען, הע הע, איך האב נישט געזאגט מיין נאמען, ווייל ווען איך זאג אים מיין נאמען, הע הע, ענטפערט ער מיר נישט, און ער וואלט געווען בצדק. געווען אמאל א ר' מעכעלע פון נתניה, איז געווען א גאנץ אריכות, איך וויל עס נישט פארציילן, אבער בקיצור, ער איז געפארן מיט א פאלשן פאספארט אויף לאנדן, בקיצור מ'האט אים אוודאי געכאפט און מ'האט אים אפגעשטעלט, און דער סוף איז געווען אז ס'איז געקומען דער ראש הקהל, און יעדער איינער האט. געזאגט אז ער איז א תמימות'דיגער מענטש און ער האט נישט געמיינט חלילה שלעכטס, ער איז זייער א וואוילער און מען דארף זיך פאר אים נישט זארגן, ער איז נישט קיין מערדער נישט קיין רוצח, בקיצור מען זאל אים אריינלאזן. שוין, פיין, נאו פראבלעם, מען לאזט אים אריין. ווען נאך ווען ער איז ארויסגעקומען, ס'האט געדויערט פיר שעה די אינטעריגעישאן, זאגט ער פאר די אידן פון לונדון די ערשטע זאך, איר קינדערלעך טייערע, זייטס נישט דערשראקן, ס'איז נישט געווען קיין חילול השם, ווייל כ'האב די גאנצע צייט, מ'האט מיך אינטעריגעיטעט אזויפיל שעות, כ'האב די גאנצע צייט נישט אויסגעזאגט אז איך בין א איד, ממילא קיין חילול השם נישט געווען. סאו איך האב אויך נישט אויסגעזאגט פאר'ן וואלווער רב אז איך הייס נחום ראזענבערג, ווייל ווען איך זאג אים אויס אז איך הייס נחום ראזענבערג, וואלט ער דאך מיר נישט געטארט ענטפערן, און בצדק וואלט געווען אז ער טאר מיר נישט ענטפערן. שוין. בקיצור, איז לאמיר גיין יעצט ווייטער. לאמיר צוקומען צו די זאך. פרעג איך וואלווער רב איז דא עפעס א וועג וויאזוי מען קען כשר'ן די סטראבעריס? זאגט מיר וואלווער רב ניין מען קען נישט. פרעג איך אים און וויאזוי מאכט איר אז ס'זאל יא זיין כשר? האט ער מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין אזוי, מען קאכט אויף די סטראבעריס, מען צומאלט עס, און ממילא איז דאך שוין נישט קיין בריה. א בריה איז אפילו באלף לא בטל, אבער דא איז דאך שוין נישט שייך אפילו באלף לא בטל, ווייל ס'איז דאך צומאלן, און מ'טוט עס דורך סטרעינען דורך אזא טאש טיכל, נישט דעם וואס מ'בלאזט זיך אויס שבת די נאז, די ה די יאנג, די יאנגסטערס ווייסן אפילו נישט וואס דאס איז, דאס ווייסט מען נאר אונז וואס דאס איז, אמאל אין דער אלטער היים פלעגט מען דרייען א טאש טיכל ארום דעם האלז.

עניוועי, סאו מען זייעט עס דורך, און נאכדעם עס איז פיין דורכגעזייעט, דעמאלטס לייגט מען עס ערשט אריין די פלעיווער, און ממילא איז קיין בריה נישט דא ווייל ס'איז צומאלן, און ס'האט אלע היתרים וויאזוי ס'דארף צו האבן. סא, יעצט וויל איך ענק דערציילן, איך ווייס ס'איז געווען דא, איז געווען א פראבלעם מיט די לופ, וויאזוי מען מאכט די לופ, די לופ דאס איז די וואס איז מעמיד די קעז, איז צעהלימער רב דאך געווען א בעל מכשיר, האט ער געפרעגט דעם. טשעבינער רב, מיט יארן צוריק האט ער געפרעגט דעם טשעבינער רב, ס'איז געדרוקט אין די תשובות, צו מ'מעג עס נוצן ווייל ס'ווערט בטל ברוב. שרייבט אים דער טשעבינער רב צוריק זייער שטרענג, איך וואונדער מיך אויף דיר, דו ווייסט דען נישט אז אין מבטלין איסור לכתחילה? בקיצור, וויאזוי ס'איז היינט אויסגעארבעט פונקטליך ווייס איך נישט, אבער ס'איז נישט וויכטיג. צו יעדע זאך האט ער זיך פראבלעמען אין די הלכה. האב איך געפרעגט דעמאלטס די וואלאווער רב. איך וויל אייך פרעגן עפעס, איר ווייסט דען אזא זאך פון אין מבטלין איסור לכתחילה, האט ער אנגעהויבן צו דרייען אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער, בקיצור ווען אונז עסן מיר א יאגערט אדער סטראבערי אייזקרים עסן מיר אונז געהעריגע ווערים, נאר ס'איז צומאלענע ווערים, ס'הייסט רסק עגבניות הייסט עס אין ארץ ישראל, מ'מאכט אזא געטונקעכטס מיט צומאלענע טאמעיטאס, דא מאכט מען א געטונקעכטס מיט צומאלענע ווערים, שטייט דאס ארויס אויף יעדן באקסל ווי ס'איז דא יאגערט? מיט סטראבערי, צו אויף יעדן באקסל ווי ס'איז דא אייזקרים מיט סטראבערי? כ'מיין אז נישט ווייל כ'האב עס קיינמאל נישט געזעהן. הייסט דאס אז מ'האט אויסגעפאפט דעם ציבור? זיכער אז יא! הונדערט פראצענט אז יא! יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך בין מעיד. איך קען מעיד זיין. איך בין שוין מער ווי בר מצוה. און איך זאג ענק אז איך האב שוין געזעהן סטראבערי יאגורט וואס מען זעהט די געהעריגע סטראבערי דארט, ס'איז דא אפאר מינע יאגורטס, ס'איז דא וואס ס'זעהט טאקע נאר אויס אביסל געפארבט, און ס'איז דא וואס האט געהעריג מען מישט עס פון אונטן און דו קענסט זעהן געהעריגע סטראבעריס, קענסט זעהן די ווערים אויך, סאו בקיצור דאס איז א ליגנט בשאט נפש. דאס הייסט, אויף ענגליש הייסט דאס א בלעק ליי. יעצט וויל איך ענק זאגן, איינער האט מיך געפרעגט, א רב קאלט אפ נאך די דרשה, דער בעקער איז טאקע נישט שולדיג, אבער דער וואס ס'מאכט די פראוזן עגס האט דאך א בעל מכשיר, ווי איז ער? האב איך אים מסביר געוען, א רב האט היינט נישט די מינדעסטע יראת הכבוד נישט פארן אייבערשטן, נישט פאר די תורה, און נישט פארן ציבור. דא האט ער יעצט א מעשה. דער רב זאגט מיר א ליגנט אז מען קאכט עס און מען גריינט עס, יעדער זאל גיין היינט קויפן א יאגערט, עט איר זעהן אז ער איז א ליגנער. שוין. איך האב אנגעהויבן שטילערהייט איבערצוקערן די גאנצע מהדרין קאמפאני, וואס האט מיר מורא'דיג וויי געטון, אבער איך האב אנגעהויבן אנצודרייען, עד כדי כך אז דער וואלווער רב האט דאך געזעהן אז כי כלתה אליו הרעה, האט ער געזאגט אז ער געט מער נישט קיין הכשר אויף סטראבערי יאגערט. אבער איך האב געקאלט די קאמפעני, סטראבערי יאגערט איז איין זאך, אבער דו האסט דאך דא אייזקרים, דאס איז א מולטי מולטי מיליאן דאלער ביזנעס, סאו מוזטו עס אויך אראפנעמען. ס'איז נישט גענוג אז די יאגערט איז עס נישט דא, ס'מוז זיין די אייזקרים אויכעט נישט. זאל מען נישט פארקויפן. שוין. בקיצור, זיי האבן געמאכט א חשבון אזוי. אפילו נחום ראזענבערג גייט שרייען, הער אויס, איצט לאכט מען זיך אויס, איצט קען מען נעמען די פרעשור אפאר חדשים, און נאכדעם עט דער עולם עניוועי עסן. האט מען געגעבן דעם וואלווער רב אן אולטרמאטום, אדער געסטו א הכשר, אדער גייסטו פליען. די זעלבע וואס מיל מארט האט אמאל געגעבן פאר זיין ברודער דער באטערער רב, און ער איז טאקע ארויסגעגאנגען און ער האט עומד בנסיון געווען. נאכדעם האט ער זיך געזעהן אז ער האט נישט קיין פרנסה, איז ער געלאפן צום סיגעטער, האט אים דער סיגעטער געזאגט דו משוגענער דו ווען נישט וויינשטאק וואלסטו נישט געשטאנען אונטער די חופה, דיין טאטע האט געלעבט פון דעם, גיי בעט דיך איבער און איך וועל זעהן מען זאל דיך צוריק נעמען. און מען ברוך השם האט שלום געמאכט און ס'דא פלייש וויפיל דו ווילסט. דו ווילסט האבן העם, פארק, קענסט דארט קריגען אלעס, ס'איז אנבעליוועבל, אלעס מיט א הכשר, איצעלע פימפ האט מיר געזאגט נאכן כ'האב געזאגט איך וויל פארקויפן פארק און העם אז א עג סענדוויטש דא אין וויליאמסבורג ווייל ס'נישט דא קיין קאמפעטישן קיינער פארקויפט עס נישט, פרעג איך וויפיל דארף עס קאסטן, זאגט ער ליסן, מען מוז זיך ארויסזעצן פאר די רייט פרייז, מ'עט זען די סטאר גייט גוט עסטו געבן צען פראצענט קאמישן. די גאנצע עדה החרדית איז אפאר אידיאטס אפאר גנבים גזלנים דאס איז ס'גארנישט מיט קיין הכשר עניוועי איז געגאנגען דער ברודער דער וואלווער רב ער האט זיך אבער נישט געבויגן און ער האט געזאגט ניין איך געב נישט קיין הכשר איז געגאנגען דער באלעבאס זיינער די פיר בעלעבאטים פון מהדרין און זיי האבן אים געזאגט ר' איד איר קענט מצליח זיין יעצט האבן מיר געטראפן דעם מאגרעווער רב. איר הערט? ווען זיי טרעפן נחום ראזענבערג קען איך ווען טראכטן אפשר ס'איז דא א היתר דערויף. אבער מאגרעווער רב דאס איז דאך הפה שאסר הוא הפה שהתיר? ער מאגרעווער רב וואס ער האט געזאגט ברבים ס'איז דא די דרשה אז מ'טאר נישט עסן קיין סטראבעריס. ער גייט יעצט געבן א הכשר? איז ווען איך געב א היתר אקעי האב איך יא געגעבן האב איך נישט געגעבן אבער דו האסט דאך אליין געזאגט ברבים אז ס'איז. אז מ'קען נישט נישט דא קיין כשר'ע סטראבעריס ווי אזוי ביסטו געווארן א בעל מכשיר דער תירוץ איז זיי האבן נישט קיין סעלף ריספעקט אויך נישט זיי האבן שוין גאר נישט די רבנים יעצט איך וויל נאך רעדן א גאנץ אריכות וועגן די מקוואות אבער דאס איז נישט אויף די וואך ווייל די וואך אז כ'וועל אנהייבן צו רעדן מיט מקוואות וועל איך נישט קענען צוקומען צו גארנישט מקוואות איז א שיעור פאר זיך ס'איז דא דער יונגערמאן דארט פון לעיקוואד וואס ער קאלט אן אז איך טאר נישט עסן נאר ברויט און איך האב מסביר געווען אז ברויט טאר איך אויך נישט עסן. און ער טאר אויך נישט עסן. כ'האב דאך געוואלט זאגן, דיין פרוי גייט דאך זיכער אין מקווה, איך וועל דיר דערציילן פון לעיקוואד די מקווה'ס אלע פראבלעמען וואס דארט איז דא, עסטו פארשטיין וואס דארט גייט פאר, דער נתן שעכטער האט קודם א פראבלעם מיטן כשרות, ער האט דארט א פילטער, ס'איז א לעיקוואדער פילטער אונז קען מיר די אלע מעשות, יא אונז קען מיר די אלע מעשות, ס'מאכט נאך א פראבלעם ווייל ס'נעמט נישט ארויס די באצילן, דער פילטער מאכט נאר דאס וואסער זאל זיין זויבער, אבער ס'נעמט נישט ארויס די באצילן, ס'איז געווען א פרוי וואס האט זעקס מאל מפיל געווען, און איך האב געהייסן מען זאל ארויסנעמען פונעם בור פון מי גשמים זאל מען ארויסנעמען וואסער, און די זעלבע אינפעקשעס דיזיז וואס האט געהארגעט דאס די פרוי'ס קינדער אין במאי אמו, דאס זעלבע איז געווען אינעם בור פון מי גשמים. סאו דאס איז אן אלטע זאך, ס'איז נישט פון יעצט, און דאס איז וואס דא גייט פאר. ער האט זיך אריינגעלייגט אז ער מוז האבן אזא פילטער כדי ס'זאל זיין גרינג, שטאטס מען זאל טוישן די וואסער איז אים גרינגער אזוי ווייל ער קען אריינכאפן דערווייל א שטיקל גמרא. ס'איז זייער פיין, אבער אויב דו ביסט אין צו די גמרא, נעם א בעל מכשיר, נעם איינער וואס איז נישט אין צו די גמרא, און מ'האט נישט געטוישט פאר יארן, עפעס איינמאל א האלב יאר טוישט ער די וואסער, דער צינור קומט אראפ פון אייזן, האב איך אים געזאגט דער דברי יואל ברענגט אז מ'זאל נישט מאכן פון אייזן, הגם ס'קומט נישט אריין גראד אין די מקווה איז דאך עס גוט, נאר ביי מקווה איז כל היכא דאפשר להדר הטהרה מהדרינן, דאס איז דער זעלבער דברי יואל דעם וואס דו מאכסט אוועק, איז דער דברי יואל איז אבער נישט קיין בן יחיד. ווייל דער דברי יואל ברענגט עס צו פון א תשובה פון מהר"ם שיק. האט ער זיך אויסגעלאכט, ער האט געזאגט נישט דער דברי יואל איז מיין פוסק און נישט דער מהר"ם שיק. ביי די ליטווישע גייט אזוי אז איינער קען שוין פיר בלאט גמרא איז די אלע ראשונים זענען שוין בטל פאר זיי. איז האט ער זיך דעמאלטס אויסגעלאכט, נאכדעם האט ער געהאט א מיעסן דורכפאל זיין ווייב איז נעבעך געשטארבן און ער האט מיר געזאגט קען זיין ווייל ער האט געלאכט פון די אלע זאכן. ס'איז נישט קיין חילוק. די אונטערשטע שורה איז, ס'איז אויך דארטן דא ווי מ'בלאזט אראפ די לופט, עס איז אזא פאטענט וואס מ'בלאזט אראפ לופט און ס'קומט ארויף, דאס הייסט אן ארטיזשיען וועל, האבן זיי נישט געוואוסט וויאזוי עס צו מאכן, ביי אונז מאכט מען עס אז ס'קומט פון אויבן די פייפ און ס'גייט אריין פון אויבן, זיי האבן נישט געוואוסט אז מ'מאכט עס אזוי, האבן זיי געבארט א לאך אין די פייפ און זיי האבן עס צוגעשטאפט, יעצט וויאזוי זיי האבן עס צוגעשטאפט ווייס איך נישט. כ'האב זיי געזאגט דעמאלטס, ס'קען זיין ס'איז אן ערענסטע שאלה פון מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה. יעצט די רמב"ם האלט אז מעמיד איז נאר ביי מעיין, סאו בקיצור איך ווייס נישט וואס דו האסט דא אויפגעטון. זאג אבער ס'קומט עניוועי אריין בימי השכח, כ'וויל נישט זאגן אז ס'איז פסול אבער סתם האסט אומגעברענגט די צייט. זענען זיי געלאפן צו ר' אלישיב און זיי האבן אים געפרעגט, די ר' אלישיב האט געזאגט בדיעבד איז עס גוט. אויף בדיעבד? הע, איך וועל ענק זאגן דעם אמת. אויף בדיעבד? אויף דעם האב איך נישט געברויכט אריינלייגן אזויפיל געלט און כח, נישט איך, כלל ישראל. סאו עניוועי. דאס איז וואס דא גייט פאר מיט די אלע זאכן. די זעלבע איז יעצט מיט די פירות אין ארץ ישראל מיט שמיטה. די רבנים האבן נישט קיין שום דרך ארץ, ס'קומט דא טויב ווי גאט זונטאג און מאנטאג און קומען יעצט אויף אמעריקע מ'קומען פארקויפן א שמיטה שמיטה. וואס האקט עטס א טשייניק שמיטה? עטס האלטס נישט שמיטה? כ'על ענק זאגן יעדער מורה הוראה האט זיך זיין סיסטעם וויאזוי ער ווייסט צו קאטן קארנערס וויאזוי. נו וואס איז שמיטה? שמיטה איז זייער גרינג צו קאטן קארנערס, ס'איז דא דריי שיטות וואס כ'האב שוין געזאגט, איינע שיטה האלט אז שמיטה איז בזמן הזה נישט שייך אינגאנצן ווייל ס'איז נישט דא קיין יובל, די אנדערע האלט אז שמיטה איז נאר דרבנן און ס'איז דא וואס האלטן ס'איז דאורייתא, מאכט דער מורה הוראה א חשבון אזוי, מ'דארף דאך געבן צו עסן פארן עולם, און איך מוז דאך מאכן גרויס געלט פון שמיטה, איז במילא האלט איך פון די שיטה אז ס'איז נישט שייך קיין שמיטה, מ'מעג געהעריג ארבעטן. דעטס בעיסיקלי וואטס גאוינג אן אין די מיינד פון יעדן מורה הוראה. יעצט, די זעלבע איז דא אויכעט מיט יעדע זאך. וויאזוי זיי, וואס איז אין בעק אוו דעיר מיינד ווען ס'קומט צו קלף, איי קענט פיגער איט אוט. ווייל דא איז נישט דא קיין לופהאולס. און אזוי אויך מיט אסאך אנדערע זאכן. וואס איז אין בעק פון זייער מיינד מיט שחיטה, מיט נבילה. וואס איז מיט צומת הגידין? וואס איז מיט חלב? קענט פיגער איט אוט? איז במילא קומען זיי צו א פוינט וואס זיי שעמען זיך שוין נישט אפען צו זאגן איך פייף יעדן אן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט תורת משה, איך טו וואס איך וויל, און ממילא זיי האבן געמאכט אז דער עולם זאל פארלירן רעספעקט פון זיי, און דאס איז שלעכטע נייעס, ווייל צו פארלירן רעספעקט קען מען זייער גרינג, צו געווינען רעספעקט וועט זיין זייער שווער, און ווען ס'איז נאך אזא ריבוי. אזוינפיל רבנים, אנבעליוועבל, יעדער רב אין זיין אינדעסטרי דורכגעפאלן, איז ער א רב וואס ער שרייבט גיטין? האט ער געהאט א היטמען טיעם וואס זאלן הארגענען דעם מאן טאמער ער וויל נישט געבן קיין גט? דער אמת איז זיי האבן נאר געשלאגן, מ'האט נישט געהארגעט, איך האלט זיי וואלטן געדארפט הארגענען ס'וואלט בעסער געווען, ווייל אז טאמער האסטו נאר געשלאגן יענעם און האסט א גט מעושה מאכסטו דאך אן ממזרים, וואס וואלט ווען שלעכט געווען אז דו הארגעסט אים? אין ברוקלין? מיסטער טאמפסאן האט ער דאך געלאזט פריי, ביסט דאך א רב, מאדעך ווען די רב קאלט אז מען זאל א חזיר לאזן פריי לאזט מען אים פריי, שטעל דיר נאך פאר ווען די רב אליינס איז דער חזיר, צו די רב אליינס איז דער רוצח, קוק וואס איז געשען מיט שטארק. קיינער ווייסט נישט, קיינער וויל אפילו נישט וויסן, זיין אייגענע ווייב וויל שוין נישט וויסן, מען האט איר באצאלט אפאר טאלער, זאגט זי, העי. ס'איז אקעי. מ'האט זיך נישט אמאל געסטראשעט. געזאגט מ'קען איר אויך ארייננעמען אין א ווען. איי ס'איז אן איסור ייחוד? אונז האמער דאך אן אלטן כלל, ווי האט נחמיה געזאגט? איסור ייחוד איז האבן פאבריצירט לעצטיגע רבנים. ס'האט נישט מיט די תורה גארנישט. סאו עניוועי. ווען מ'רעדט פון דעם נחמיה'ן דערמאן איך מיך. כ'בין געווען אין שפיטאל די וואך מיט איינעם קרוב משפחה. כ'בין נאך אריינגעגאנגען אינעם ביקור חולים רום. פרייטאג זעה איך דארטן זיצט עפעס א גאנצע משפחה, מען רעדט צאם לצנות ניבול פה, מען באליידיגט מענטשן, פלוצלינג הער איך א בת קול, געזעסן דארטן אפשר זעקס זיבן פרויען, און איך בין געגאנגען צום אנדערן טיש וואו ס'איז קיינער נישט געזעסן, הער איך א בת קול שרייט, הע, מיט דעם שייגעץ טאר מען נישט זיצן אין איין פלאץ, און שרייט עס נאכאמאל, און קיינער רירט זיך נישט. דעם דריטן מאָל זענען שוין זיין משפּחה אַרויסגעלאָפן. איך נישט. שרייט דאָרט איינער, דו ווייסט אַז ווען אַ סאַטמאַרער שרייט דאַרף מען אַרויסלויפן, מען דאַרף האָבן דרך ארץ, אַז ער שרייט מען טאָר מיט דיר נישט זיצן גיי אַרויס. איך ענטפער אים נישט, איך האָב מיט דיר גאָרנישט. שוין נאָכדעם קומט צו עפּעס אַ פרוי, איך בין צוויי און אַכציק יאָר אַלט, איך האָב אייך געוואָלט פרעגן וועגן נחמיה און איך בין זיינס אַ מומע. פרעג איך, זאָג איך איר, איך ווייס נישט, איך האָב מיט נחמיה גאָרנישט, זאָג איך, דאָס איז דער סאַטמאַרער סיסטעם, מען מאַכט אָן. א רוגז אויף איינעם אז ער האט עס געטוהן, און ממילא ווערט יעדער אויף אים ברוגז. זאג איך לאמיך אייך פרעגן עפעס, ווער האט געהארגעט חזקאל שאמעס? ווייסט מען שוין ווער? זיכער אז נישט. און ווער האט געהארגעט לייזער פאללאק? מען ווייסט אויך נישט. נאר וואס, קודם האט מען אנגעמאכט אז ס'האט עס געמאכט רענטע, און יעדער איז אויף אים ברוגז געווען מיט דעם פאקט. און מ'האט אים געשאלטן מיט אלעם. נו ווערט מען געוואויר ער איז אזוי אינעסענט, אזוי ווי א קאץ אין יוראפ. קיין גארנישט. זאג איך אים, דא ווערט מען דען געוואויר דעם אמת? מען מאכט אן א צארן אויף איינעם, די זעלבע איז מיט אלע זאכן, מען האט אנגעמאכט א צארן אויף דעם רעבן מיט אויף יענעם רעבן מיט אויף דעם רב, אלץ פאר פריוואטע נגיעות, זאג איך כ'וויל אייך פרעגן א זאך, איר געקענט די אלטע סאטמארע רעבעצן, זי געווען א וואוילע לעידי? יא? זאג איך כ'וויל אייך פרעגן א שאלה, אהרן האט געזאגט אז מיין טאטע העט נישט האבן קיין הנאה פון די וועלט ביז אזוי לאנג זי העט נישט וואוינען אין פלעטבוש און ליגן אויף א ניו גייט, איך מיין.
ווער איז דער ראצער ער זאל אזוי רעדן אויף א מומע וואס איז נישט אין זיין דזשענערעישן נישט אין זיין עלטער, א מומע וואס האט זיך מוסר נפש געווען אויפצושטעלן גאנץ סאטמאר, זיין טאטע האט געהאט דיפערענצן מיט די רעבעצן וואס פארשטייט זיך דערס נאטינג ראנג וויט דעט, אין אלע משפחות איז דא דיפערענצן, איינציגע מאל וואס ס'איז נישט דא קיין דיפערענצן אין משפחות איז ווען מ'איז טויט. ס'האט געשען ביי די גרעסטע צדיקים ביי די גרעסטע רעבעס, דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש מיט קינה תאווה און כבוד, יעצט די גאר גרויסע צדיקים זענען געווען אויסגעטוהן פון די זאכן, אבער די ארום און ארום, די רעבעצענס, די קינדער, למשל לאמיר פארשטיין, די וויזשניצע רבי ר' מאטל איז דאך א איש קדוש מאוד, ווען ער וואלט געווען אין צייט פון בעל שם וואלט דער בעל שם געווען א מפיל קינד קעגן דעם וויזשניצע רבי, יעצט סקווערע רבי ווען ער איז געווען ווערן אין דער צייט פון רבי שמעון בן יוחאי וואלט זיך רבי שמעון בן יוחאי געקומען אויף די קני צו לערנען ביי אים תורה און קדושה. נו, זיי זענען צדיקים קדושי עליון, ביי די קינדער רייבט מען זיך שוין ארום, אבער דאס איז נישט ער אליינס, מוזט פארשטיין, ס'איז נישט דער רבי אליינס. סאו זאג איך פאר די פרוי, איר מוזט פארשטיין, דא איז דא א מיסטעיק, איך הייס נישט דייטש ביי מיין מעריד נאמען און נישט קרויס ביי מיין נישט פארחתונה געהאטן נאמען, איר זענט זיך טועה. מען האט זיך אנגעדרייט און אנגערייצט און פארטיג. זאגט זי אויב אזוי אנטשולדיגט זי האט אוועקגעוואקט. נאכדעם קום איך נאך ארויס נאכאמאל אין דרויסן שרייט דארט איינע פון אירע קינדער צו די אייניקלעך אה רעד נישט מיט אים ער איז א שייגעץ קיינער האט נישט גערעדט אה דאס איז עס אויב דו פארשטייסט. יעצט וויל איך דיר זאגן איך מיין אז דאס איז געווען די קרויזלעך ווייל כ'האב געזען אויף די טלית און די תפילין בייטלעך קרויזלעך וויל איך דיר זאגן איך ווייס נישט צו דער קרויז לעבט, שמיעל קרויז, נישט דער וואס האט געהאט אין קאליפארניע דער וואס האט געהאט דא אויל. ער איז געווען אזא וועלטס גנב אז א פעני פון זיין גאנצן געלט איז נישט געווען זיינס, אלעס איז געווען געגנבעט און געגזלט. סא זיי האבן א פראבלעם אז נחום ראזענבערג איז א שייגעץ. פיין, איך בין א שייגעץ און ווער דאס איז געווען דער קרויס, שמואל קרויס צו דיין טאטע צו דיין זיידע, ער איז געווען א וועלטס טאשן שניידער. פארשטייסט אז דו ווילסט אנהייבן מיט די שפראך אונז קענמיר עס צוריקגעבן. דאס איז דער פראבלעם. סרול דוד האַרפֿענעס איז מוראדיק ברוגז. כ'האָב גערעדט אויף בן־ציון האַרפֿענעס, אַז ער איז געווען אַ וועלטס-גנבֿ, ער איז געווען אַ נואף, ער האָט געהאַט צוויי טעכטער, ער איז אַרומגעפֿאָרן, מ'האָט אים אײַנגעזעצט, ער געהאַט, ער, ער געהאַט נאָכגעדרוקט דאָלאַרן מיט אַלעם, און ער איז געשטאָרבן אין אַ קאַר-עקסידענט. שרײַט סרול דוד, פֿון וווּ ווייסט דאָס? נחום ראָזענבערג, דאָס איז שוין געשען איבער פֿערציק יאָר צוריק. סרול דוד, איך גיב אַרויס אַ ספֿר פֿון יעדנס מצוות און מעשים טובים, און דו וועסט אויך דאָרטן זײַן. ממילא האָב איך דײַן גאַנצע פֿעמילי, איך האָב מענטשן, וואָס זוכן נאָך די אַלע זאַכן אין די אַלטע צײַטונגען. איך גיי דיך אויסלערנען. דער של"ה הקדוש זאגט זאלסט קיינמאל נישט צוריק ענטפערן ווייל אויב דו קענסט נישט נעמען דעם פרעשור פון איינמאל אז דו וועסט צוריק ענטפערן וועט מען דיך צוריק ענטפערן נאכאמאל וועט עס גיין אהין און צוריק וויאזוי וועסטו נעמען דעם פרעשור פונעם צווייטן מאל אז דו קענסט נישט כאפן דעם ערשטן פראסק ווילסטו כאפן א צווייטן פראסק זעלבע אויך סרול דוד דו האסט נישט געקענט נעמען דעם פרעשור פון די פאר ראציגע יונגעלייט און דו ווילסט אז איך זאל האבן דרך ארץ פאר דיר? איך קען דיך נישט, דו האסט נישט געהאט קיין שום רעכט אונטערצושרייבן, דו האסט געדארפט זאגן איך זעץ מיך אראפ, איך וויל הערן וואס נחום ראזנבערג האט צו זאגן, היינט זעסטו שוין וואס גייט פאר, שרייסטו שוין יא ס'זאל נאר מ'זאל גיין צו די פאליס מיט אלעם, דאס האסטו געדארפט טון לכתחילה, דו האסט געדארפט זאגן פאר די חברה רבותי איך בין נישט די גרעסטע רב, איך בין א גרויסע תלמיד חכם, אמת, אבער איך בין נישט די גרעסטע רב, קיין פאזישן האט עטץ מיר נישט געגעבן, איך האב דארטן א שול אויף שבת דארטן אין ישראל בזמנים אין מיין טאטענס בעיסמענט. און נאך אויף דיין טאטן אויך א גאנץ אריכות וועט ארויסקומען מיט זיינע קאנעקשענס מיט הערשל קעסטמאן ווען מען האט אפגעגנבעט דעם עולם מיט ווידערגוטמאכונגס. און אז דו קענסט נישט נעמען דעם ערשטן פראסק וויאזוי וועסטו נעמען דעם צווייטן פראסק? יעצט איז די ערשטע פראסק איז געווען אז דו האסט ווען געדארפט זאגן פאר דעם שטערן וואס איז געקומען און דיך געמוטשעט האסט ווען געדארפט זאגן רבי איד זיי נישט ברוגז איך בין א תלמיד חכם דו אויף דיר האסטו געדארפט זאגן איך בין א תלמיד חכם איך געב ארויס ספרים חיבורים אויף הלכות שבת און איך וויל נישט מען זאל אוועקווארפן אלע מיינע ספרים. כ'בין געווען אויף א אין א שול ערגעץ, א היימיש בית מדרש, מען האט אלע זיינע ספרים ארויסגעווארפן ווייל ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ווייל היינט ווייסט דאך שוין יעדער וואס דא איז פארגעגאנגען, און יעצט גייסטו כאפן דעם צווייטן פראסק, דו וועסט האבן א געהעריגן טשעפטער ביי מיר אין מיין ספר, און איך זאג דיר און איך זאג יעדן רב, און כ'האב דיר געשיקט שליחים אויכעט, ווייל קען זיין דו הערסט נישט דעם האטליין, יעדע רב וואס ער וועט נישט צוריקציען בכתב, און צוריקציען וויאזוי איך וויל. נישט סתם מ'האט זיך בארעכנט, מ'האט געמאכט א דראמא, א גאנצע מעשה. יעדער רב וואס וועט נישט שרייבן, זאלסט וויסן כ'האב עס געטון ווייל מ'האט מיך געלייגט א דרוק. כ'האב נישט געוואוסט ווי ווייט די גאס איז פארזינקען, דאס געב איך אייך תקנת השבים, זאלסט דאס שרייבן כאטשיג יעצט האסטו יא געוואוסט. ממילא זאג מיר נישט אז דו ציעסט צוריק. וואס דו האסט געשריבן איז געווען בטעות מוחלט, שלא על פי תורה. טאמער וועסטו עס נישט שרייבן וועט ארויסקומען אסאך שיינע זאכן. נישט געזארגט. און מיינס מיין חרם וועט בלייבן, אבער ענקער שייגעץ שיק וועט אויך בלייבן, און בסך הכל אין מיין חרם בין איך דארט מסביר אלעס וואס דא איז געווען, און איך האב בריוון פון רבנים אז ס'איז אלעס אמת, און איך האב בריוון פון וויקטימס, און איך האב אפילו פון איינער וואס האט זיך שוין לאנג גענומען דאס לעבן, ער האט עס געשריבן פאר ער איז אוועק, אז נאר וועגן דעם נעמט ער זיך דאס לעבן, ווייל מ'האט אים מאלעסטעט אין א מקווה, סא בקיצור, ס'וועט אנהאלטן. מיט יארן ארום וועט מען נאך קויפן די ביכער ווי אה ווער גאלאנטער רב דער איז דאך א חזיר געווען ווער הארפענעס אה אה ער האט דאך געהאט זיינע זאכן נא נא נא דא אה דא גייט עס נישט מער אזוי פארן יענער שרייט דארטן ביי אונז אין סאטמאר אזינס שריי מיר איינער זאל ארויסגיין מען שרייט שייגעץ בוקט יענער ארויס איך האב מיך נישט וויסן געמאכט אבער זעט אויס ס'האט זיך געטוישט נא נא נא זיי האבן ארויסגעוואקט פארשטייסט זי האט א פראבלעם מ'האט איינגעזעצט נחמיה איך זאג איר נישט איך האב עס געטון. כ'האב מיט דעם גארנישט, איך בין נישט געשטאנען אויפן סטענד, איך האב נישט געהייסן אמאל קרויס, איך הייס נישט שיין דייטש, ס'איז אן אנדערע מענטש. מ'האט זיך אנגעלייגט אראנד האט געהארגעט, פארוואס האט מען געמוזט מאכן איינער האט געהארגעט חזקל שאמעס, ווייל שלעזינגער איז דאך געווען אינוואלווד אין די רציחה, איז ממילא האט ער דאס געוואלט זיך ריינוואשן האט ער קודם גענומען א גוי און האט אים ארויפגעשטעלט. און די זעלבע מיט שטארק. נאר מיט שטארק ארבעט עס שוין נישט ווייל אונז האמיר שוין צופיל היי טעקנאלעדזשי און ס'גייט שוין נישט מער די גארבידזש אז מ'האט אנגעכאפט א גוי און מ'האט געזאגט ער האט געדרייווט דעם ווען און נע ס'גארנישט ס'איז נישט קיין גוי ס'איז נישט קיין ווען בקיצור די באטאם ליין איז ס'האט אים געהארגעט לעיזער קעסטנבוים מיט זיינע שותפים מיט פערלמוטער מיט די שותפים. שוין בקיצור אבי זי האט עס פארשטאנען זי האט אויסגעזען צו זיין אן אלטע פרוי און ס'איז נישט גוט צו טשעפען מיט אלטע פרויען. ווייל באלד וועלן זיי האבן חלומות אז מ'האט זיי געטאטשט. זי איז דאך א מימע פון וועבערמאן? קען זיין זי וועט האבן עכטע חלומות. עניוועי. נאר מיר געווען דארט אירע טעכטערס און שנירן האבן זיך גענומען שרייען אונטער מיר ווען כ'האב גערעדט צו איר אזוי שיין האב איך זיי געזאגט לעידי איר ווילט מיט מיר רעדן צו איר ווילט די הינט זאלן בילן דא מיר נישט אינטערעסירט וואס די הינט האבן צו זאגן. דא האט מען אריינגעלייגט א שנאה כבושה און דאס וועט שוין נישט ווערן גוט. עניוועי. יעצט לאמיר גיין צוריק צו אונזער סאבדזשעקט. די רבנים האבן זיך געמאכט א מיעסן נאמען און אלע הכשרים זענען אין דר'ערד. וואס ס'האט צו טון מיט רבנות איז אין דר'ערד. דער שינאווער רב פלעגט זאגן אז א זאך האט א הכשר נישט פשט ס'איז כשר. פשט איז אז ס'איז דא א חשש דערויף ממילא מאכט דער באלעבאס אז ער גייט נעמען א הכשר. און דאס איז די פראבלעם. איז עס א גט איז עס א פראבלעם. איז עס קידושין איז עס א פראבלעם. איך האב ענק שוין געזאגט. ס'איז ליידער געקומען צו אזא פונקט אז אין ארץ ישראל. האבן זיי שוין געגעבן א רשות פאר די רעפארם. אז די רעפארם ראבייס קענען געבן חופה וקידושין, זיי האבן שוין היינט הכשרים איבער גאנץ אמעריקע. דער אמת איז, די ארטאדאקסישע רבנים האבן זיך אזוי געמיין אויפגעפירט, אז איך פארשטיי אליין פארוואס דער עולם האט נישט מער קיין רעספעקט. און יעצט גיימיר האבן צרות ווייל די נעקסטע דזשענערעישאן וועט נישט וויסן פון וועם ער איז געווארן מגייר, פון ווער, וואס, ווען. און שוין, און דעטס די נעים אוו די געים. רב לאנדא ווען ס'איז געקומען אמאל א מעשה מיט א גט מעושה האט ער עס אויך דורכגעלאזט, ער זאגט די רבנות האט געזאגט ס'איז גוט מוז ער עס דורכלאזן, ווייל ווען נישט וועט די רבנות נישט אננעמען זיינע הכשרים, סאו ביזנעס ביפאר פלעזשער. אין וויזשניץ איז געווען דארט עפעס איינער האט גענומען א א ווייבל און דער מענדעלע און ר' משה'לעס מענדעלע געגאנגען עסקנ'ן אז מ'זאל עס דורכשטיפן, געוואלט חתונה מאכן זיינס א מענטש איז במילא. אז הרב לאנדא בייגט זיך שוין אויך פאר די רבנות און די רבנות נעמט שוין אן עמטליך פון רעפארם רבנים וויאזוי זייער גיור מיט אלעם און די גיטן און וויאזוי וועסטו וויסן יארן ארום ווער דאס איז געווען יעצט איך וויל מאכן איין באמערקונג נישט אז חלילה אז די רעפארם רבנים זענען ערליכער ווי די ארטאדאקסישע זיי זענען די זעלבע נואפים די זעלבע לאו לייפס די מאדערן ארטאדאקס איז די זעלבע אבער די ווארט איז דאך, דו שרייסט דאך ביסט ארטאדאקס, ביסט הייליג, איך האב קדושים תהיו, יענער איז דאך אינגאנצן נישט גורס דעם קדושים תהיו רחמנא לצלן, אט דאס דארף מען פארשטיין, און נאך א זאך דארף מען פארשטיין, ווען אפילו ווען נישט די תורה לערנט אונז קדושים תהיו און מען טאר נישט גיין מיט אן אשת איש צו די אלע אנדערע זאכן משכב זכור מיט די זאכן, ביי א נארמאלן גוי איז דאס. עקלדיג און נמאס, און אז א גוי האט חתונה, און א גוי'טע האט חתונה, ווייסט זי דאס איז איר מאן, זי וויל נישט ווערן שוואנגער פון שי דאזענט נאו פראם הו, און זי וויל אויך נישט קיינער זאל מיט איר ארום פאטשקען, סאו ווען נישט דאס וואס די תורה געבט אונז ווען נישט דאס אז מען טאר נישט גיין מיט אן אשת איש איז עס אויכעט קעגן עטיקעל, איז במילא דער רעפארם ראביי אפילו ליידער ער איז נישט ער האלט נישט פון תורת משה אבער אביסל מענטשליכקייט מוז ער דאך האבן ווייל ער איז דאך דאך א ווי מען זאגט א עיני הק'. קהל ער איז דאך א א א א אן אילעקטעד פיגור אן אריינגעוואוטער פיגור ער דארף זיי איבערגעבן מאראל און אנדערע זאכן איז במילא קלאפט עס זייער נישט גוט עס קלאפט נישט גוט פאר קיינעם אבער פאר די ארטאדאקסן איז עס נאך ארגער ווייל דו ביסט אויכעט משועבד צו תורת משה און דו לערנסט יעדן וועגן תורת משה יעצט טויבנפעלד איז געווען די געוועזענע וואך איז געווען זיין הירינג און מען האט עס אפגעשטופט ביז אין דעסעמבער און למעשה איז זיי טוען יעצט אינטימידעיטן די וויקטעמס מיט די עלטערן פון די וויקטעמס זיי ווילן טרייען צו דרייוון א דיעל אבער איך האף אז ס'וועט נישט גיין. כ'הער מ'האט שוין געסטראשעט דעם טאטן פון וויקטעם, ער איז עפעס אראפגעפאלן פון א לייטער, און מ'האט געזאגט אז דער רבי האט געזאגט דאס איז הקפדה ווייל ער האט איינגעזעצט, יעצט איך בין אויך מסכים ס'איז הקפדה, איך האלט אז דער איד וואס ער איז דער טאטע איז פון דעם לייטער אראפגעפאלן, דאס איז זיכער א הקפדה, אבער דאס איז נישט פונעם רעבן הקפדה, דאס איז הקפדה פון עפעס א שייגעץ פון סקווער, פון שפיצער וחביריו, דאס אלעס, איך האלט מ'האט אים אראפגעפושט. באט עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק פארציילט וואס איז געשען מיט דעם פרוינדעל, ער האט געהאט ווידיאוס פון די פרויען מקווה'ס, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר, הי הי, ער האט זיך געקויפט א דירה אין ירושלים, האט ער זיך געקויפט אן אפארטמענט, ווייסט ווי? עסט לאכן, די ערשטע הויז לעבן א פרויען מקווה, אין הר נוף, עניוועי, ער עט שוין מסתם נישט באזעצן דעם אפארטמענט, ער עט שוין באזעצן אין דזשעיל דעם אפארטמענט, מ'האט געכאפט דארטן ווי ער איז א טיטשער אין סקול אין טויסען, יוניווערסיטי אז ער האט דארט אויך עפעס געהאט זאכן, עפעס ס'שטינקט אונטער די מעשה, זיי געבן נישט ארויס אלעס ווייל זיי מוזן דאך עס האלטן פאר א סוד ביז צו די הירינג, אבער רבונו של עולם אזא מניוול צו זיין אזא הויעכער מענטש אזא הויעכע קרייטעריע מיט אלעמען עווריטינג איז גאוינג פאר אים גוד, א טאטע פון קינדער א זיידע פון אייניקלעך א רב פון א שול געמאכט ספרים, זיך געקויפט אן אפארטמענט אין הר נוף, סיקסטי טו יערס אולד, ער איז א פראפעסער אין דריי קאלעדזשעס, און אזוי ביטער צו פארן, עס איז אנבעליוועבל. איז כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא הכנסת אורחים'ס אין בארא פארק און נאך אזאלכע פלעצער, איר ווייסט, דארף מען מאכן זיכער אז די אלע פלעצער, איך זאג אייביג ס'מוז זיין דארט ווידעא, נאר נישט אין בעט, ס'מוז זיין ווער ס'קומט אריין אין קיטשען, ווער ס'קומט אריין אינעם הויז, כ'האב געזאגט פאר דעם האלבערשטאם דאכצעך מיר הייסט ער דער וואס האט דעם הכנסת אורחים אין בארא פארק. כ'האב געזאגט איין שיינעם טאג עט זיין דארטן פרייליך און מ'עט דיך סו'ן און מ'עט דיר אלעס צונעמען, ס'האט קיין פנים, ס'איז ס'איז א ערנסטע פראבלעם וויאזוי מען זאל זיך פירן, ווייל אין א בעדרום קענסטו נישט אריינלייגן, ס'איז געווען א האטעל קיפער וואס האט געהאט אין א אין א יעדן בעדרום האט ער געהאט דארטן א ווידיאו, מ'האט אים אויך איינגעזעצט, האט ער אבער געטענה'ט אז ער וויל עס האבן וועגן סעקיוריטי, אקעי. שלאגט מען זיך יעצט אין קאורט, אבער למעשה איז עס גרויסע צרות. עניוועי, איז מ'האפט מען אז טויבענפעלד וועט האבן שכל אז ער וועט נעמען א פלי, און טאמער נישט, גוט, איז גוד פאר הים. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם זייער שלעכטע נייעס, ס'דא דערווייל, ס'איז געווען א שמש אין באבוב געזאגט אלע קדשים, בקיצור ער איז שוין יעצט ארויס, ער איז אין די פרייע וועלט, מען דאווענט אין שומרי שבת, ער זאגט ווייטער זיינע קדשים, און איינער האט אים געפרעגט נו ס'איז שוין אלעס דורך, ס'איז שוין אלעס אין ארדנונג, זאגט ער יא אבער ס'איז עפעס א קלייניקייט, ווייזט ער מיר ער האט נאך אן ענקל ברעיסלעט. זאגט ער און דעיס דארף ער טראגן נאך צען יאר, נעבעך, צען יאר און פינעף יאר געזעסן, און ס'האט אים געקאסט א הויז ווייל יענער האט אים געסוט, אלעס ווייל ער האט געטאטשט א מיידל פון זיבן יאר, פארשטייט?. דאס איז ודאי געשען. עס האט מען געמוזט אפשטעלן. דער וואז נאו וועי אז מען האט עס געמעגט לאזן ווייטער אזוי גיין. עס איז געשטאנען אין רש"י פאר אפאר וואכן צוריק אין פרשת נח אז אפילו די חיות האבן אויכעט משחית דרכה געווען, זיי האבן זיך מחבר געווען לשאינו מינו, האבן נזקקים לשאינו מינו. יעצט, פונקטליך וואס דאס איז טייטש מיינט מען אז קען זיין א פייגל האט געוואוינט מיט אן אנדערע מין פייגל, לכאורה. יעצט, ס'איז דא עפעס אין צייטונגען אין בעלגיע איז ארויסגעקומען א מורא'דיגע ארטיקל, און איך האלט אז אפשר איז דא א טיפערע כוונה אין רש"י, אז נזקקין לשאינו מינם מיינט מען נישט אז, לאמיר זאגן, איין מין פייגל האט געוואוינט מיט א צווייטן, נאר זיי האבן אויך געוואוינט שלא כדרכו. ס'איז יעצט ארויסגעקומען אן ארטיקל, מען שטודירט דאך אלעס, ס'איז דאך א שטודעראציע געווארן, אז זיי האבן געטראפן די פענגווינס איז אויך צווישן זיי דא א פראצענט, א צוואנציג פראצענט זאגן זיי צו וויפיל וואס זענען אלע משכב זכר'ניקעס. די וועלט איז אזוי מושחת געווארן, אונז די אידן. און די גוים היינט וואס די אידן שטערן זיי נישט פארקערט זיי העלפן זיי נאך צו, איז דא אזא השחתה אז די בהמות און חיות ועופות טוען זאכן וואס מען טאר נישט. און דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז האמער אזוי פארזינדיגט זיך אז זיי האבן שוין סטאדיס אויף פענגווינס אז זיי טוען אויכעט די זעלבע. יעצט איך וויל זאגן א אינטערעסאנטע זאך. ס'דא די פענגווין טאנץ. יעצט כאפ איך שוין ווי ס'כאפט זיך אריין צו די אידן די פענגווין טאנץ, ווייל אזוי ווי אונז זעמער דאך די וואס אונז פראמאוטן מנוולות, אדער איז מען אליין א מנוול, אדער נעמט מען פונעם גוי געלט אז מ'זאל אים פראמאוטן מנוולות, איז במילא איז איז האט זיך אונז אריינגעכאפט די פענגווין טאנץ, ווייל זיי האבן עס געמאכט די סטאדי אויף פענגווינס, ס'קען זיין אנדערע חיות און עופות האבן אויך די זעלבע קראנקייט, אבער אויף פענגווינס האבן זיי עס געמאכט, יעצט ווען זיי זאגן צוואנציג פראצענט זענען אינטו געי. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, איז אנבעליוועבל. סאו יעצט אונז ווייס מיר אויכעט אז די פענגווין טאנץ איז געווען די דייטשע נאציס זיי האבן דאס געטאנצט. סאו לאמיר ווייטער טאנצן, לאמיר זיך צוגלייכן נאכאמאל צו די חברה און זאלן קומען ווייטער אויף דעם טוהן וואס זיי האבן נעבעך געטוהן צו אונז. שוין, ס'איז געווען אין די העדליינס שוין אין צייטונג אין ניו יארק אז די גוים זאגן די רענט איז צו הויעך זיי קענען עס נישט באצאלן. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דאס יאר האב איך געזאגט כ'וועל ארבעטן אסאך וועגן אוועקפארן, און איך וויל דער עולם זאל זיך אנהייבן צו צומופן, ווייל ס'איז נישט אין דער ארדענונג. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א פרשה וואס איז ממש, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז דארטן דא איינער וואס מ'האט אים איינגעזעצט, א ישיבה בחור, דרייסיג יאר אלט, אין גוש דן אין ירושלים. ער האט נעבעך מאנס געווען, ער האט געמאכט משכב זכר, אכט קינדער, יאר. צווישן די יארן פון זיבן ביז צען, ער דרייט זיך ארום אין ירושלים און אין בני ברק, ער זוכט קינדער און ער זאגט זיי צו געבן גוטע זאכן, און א קינד לויפט דאך נעבעך פאר די אלע זאכן, און ער האט נעבעך געמאכט אן אומגליק, דאס איז וואס מען ווייסט, סאו למעשה וואס מען דארף וויסן איז, אז איך האלט אין איין ווארענען מען זאל געבן די קינדער גודי גודי'ס, נישט צופיל, און מען זאל זאגן די קינדער טאמער איינער וויל דיר עפעס געבן זאלסטו מיר זיכער קומען פארציילן. דאס אלעס דארף מען זייער וואטשן די קינדער, ווייל דאס וואס געשעט אין ארץ ישראל געשעט דא אויך. נאר דא איז דא רבנים וואס זיי טרייען עס נאך צו פארדעקן, און ס'איז דא מיסטער טאמפסאן וואס ס'פירט א קאראפטעד אפיס, איז במילא דער עולם כאפט זיך נישט צו קומען פאראויס. אבער דיינע קינדער דארפן ווייטער זיין סעיף, ווען ס'איז נישט דא קיין אפיס וואס ס'נעמט אויף די אלע זאכן, למשל ווען די גוים וואלטן געווען אזוי קאליע אז מען וואלט געוועגט מאכן משכב זכר מיט קינדער וואלסטו דאך אויך געדארפט וואטשן דיינע קינדער. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך, א פרוי וואס זי איז געקומען יעצט צום בית דין זאגן אז ס'איז געקומען א בעל מקובל און ער האט איר איינגערעדט גרויסע זאכן אז ער וועט מיט איר וואוינען, און זיי האבן געוואוינט, און יעצט איז זי געקומען צום בית דין און זי בעט א תיקון און זי וויל וויסן אז אזוי ווי זי איז געפאלן א קרבן פאר דעם חזר וואס דער דין איז צו זי מעג צוריק גיין וואוינען מיט איר מאן, איך האב שוין גערעדט פון דעם, ס'איז דא אין איינע פון די אחרונים ווערט געברענגט א תשובה אויף דעם, ס'איז געקומען א איד אין א שטאט און ער האט איינגערעדט אז ס'איז א גרויסער צדיק און א פרוי האט מיט אים געוואוינט און ער האט געזאגט זי איז אסור על בעלה, ווייל א פרוי דארף האבן אזויפיל דרך ארץ און וויסן, אז זי האט חתונה געהאט איז נישט דא נאך א מאן, מעג קומען א בעל מקובל, מעג קומען אן עושר, אן ארעם מאן, איט מעיקס נאו דיפרענס, און מען דארף דערפון רעדן, ווייל איך האלט אין איין מסביר זיין, ביי אונז לערנט מען אויס. פארוואס טאר איך נישט טשיעטן אויפן מאן? ווייל ער ברענגט מיר פרנסה. אבער ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז דא צוויי זאכן, קודם ווערט זי נאסר על בעלה, און נאכדעם איז דא די מאראלישע פוינט אוו וויו. וועגן דעם האב איך פריער אויך גערעדט א גאנץ אריכות אז ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא די מאראל פוינט אוו וויו און די תורה פוינט אוו וויו. יעצט אוודאי ביי אונז איז דאס העכסטע די תורה פוינט אוו וויו, אבער די מאראל פוינט אוו וויו, איז אויך א חלק פון תורה, איז א בסיס בין אדם לחבירו, איז אין דעם וויל איך ענק מסביר זיין, מען דארף לערנען מיט די מיידלעך, און מיט די כלות ווען זיי גייען חתונה האבן, זיי דארפן זייער שטארק געווארענט זיין, זאלסט וויסן, דו ווערסט נאסר על בעלה, אפילו דו מיינסט דעט יול טשיט ענד נאובאדי איז גאנא פיינד אוט. ווען דו וואוינסט נאכדעם מיט דיין מאן איז אלץ ביאות אסירות אז דו האסט קינדער מיט אים איז זענען די אלע קינדער פון איסורי ביאה סאיז נישט איסורי ביאה אז ער האט געוואוינט אבער סאיז נאכדעם וואס דו וואוינסט מיט דיין מאן ווען דו ביסט נאסר על בעלה און מען דארף דערפון רעדן און סאיז נישט דא קיין צניעות אין דעם אויף נישט צו רעדן און אנפארטשענעטלי איז דא אסאך אסאך קעיסעס. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא יעצט נאך א מעשה אין ארץ ישראל, זייער א א שוידערליכע מעשה. ס'איז א יונגעל מיט א מיידל וואס זיי גייען אויס, און זי האלט זיך אז זי איז ווי מ'זאגט א, אזוי ווי איך האב ענק שוין אמאל מסביר געווען, אין די חסידישע קרייזן פלעגט אמאל זיין אז דער בחור האט געפרעגט דעם יונג מיידל נאכדעם וואס זיי האבן חתונה געהאט און שוין געווען מאן און ווייב, און זי פרעגט אים וויפיל מיידלעך האסטו געזען? און ער פרעגט איר וויפיל בחורים האסטו געזען? איז א אידישע טאכטער טוט זיך אויף, כ'האב ברוך השם קיינמאל נישט געזען קיינעם נאר דיך, סאו די פשט איז אז איך בין א ווירדזשין טשיילד נישט נאר מיט א ביאה, איך בין א ווירדזשין טשיילד אפילו נישט צו רעדן מיט א פרעמדן בחור, ס'איז מורא'דיג. עניוועי, זי זאגט אז זי איז אויכעט געווען אזוי, זי האט נישט געוואלט האבן צו טון מיט קיינעם נאר ווען זי איז זיכער אז ס'קען ווערן פון דעם א שידוך, עניוועי, למעשה זענען אויסגעגאנגען א שטיק צייט און ס'איז אויסגעקומען אז. ער האט גערעיפט זיין שוועסטער. פרעגט זי אים, ביסטו דאך א רוצח, דו ווייסט דאך אז איך וויל זיין אפגעהיטן, דו ווייסט דאך אז איך וויל נישט האבן צו טון מיט די אלע זאכן, יעצט אז דו האסט גערעיפט דיין שוועסטער ביסטו נישט קיין שידוך פאר מיר, פארוואס האסטו מיך משוגע געמאכט און אויסגעגאנגען? פארוואס האסטו דאס געטון? האט ער איר געזאגט, איך בין מורא'דיג סארי, איך האב עס טאקע נישט געטארט טון, און דאס וואס איך האב גערעיפט מיין שוועסטער איז געווען ווייל איך טראג מיט מיר א בורדען אלע יארן, א פרומער מענטש אין מיין שכונה, דארטן ווי ער וואוינט, האט אים מאנס געווען מאלעסטעד, און דאס האט אים צוגעברענגט צו אלע שלעכטע זאכן. יעצט לאמיר אנהייבן, די אלטע סאקמאר אזיאטישע מארמאראשער וועג, ער זוכט זיך א וועג ארויס, ער זוכט נישט, דאס מיידל גייט אים נישט נעמען, און ער דארף פאר איר נישט ענטפערן גארנישט, און ער דארף איר נישט זאגן קיין עקסקיוז. און ער זאגט איר זאלסט וויסן איך בין געווארן מאלעסטעד פון א היימישן און דאס האט מיך אראפגעברענגט, סאו כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, א רעיפ, א מאלעסטינג, איז נישט די זעלבע ווי א סמעק אין די פעיס, יו נעווער געט אוט אוו איט, מען ווערט אליינס א פעדאפייל, ענד איטס בעד בעד ניוז אויב חס ושלום איט העפענס טו סאמבאדי, און דערפאר וויל איך יעדן זאגן, ווי העוו טו סטארט טיטשינג די טשילדרען עדיוקעישאן. איז די אנלי עמיונישן דעט איז טו ווין דיס וואר. ס'האט זיך אויך אנגעהויבן שוין די מצה סיזען, מ'האט פריער גערעדט וועגן כשרות, כ'האב געוואלט סתם באטאנען, די רוסישע די וואס זיי באקן דארטן, זיי זיצן א גאנצע נאכט מיט בויפרענדס, זענען נישט קיין שומרי שבת, זייער לשמה איז פונקט אזוי נישט כשר, מען רעדט, ס'דרייט זיך איבער די מצה, ס'טוט זיך, ס'איז א גאנצע זאך, פאר צוויי יאר צוריק האב איך געהאט א קאמפלעין פון א מצה בעקערי אז די בחורים פלעגן ביינאכט. ווען זיי זענען אהיים געגאנגען פלעגן זיי אנכאפן איינער דעם אנדערן און מאכן השחתה, איך האב עס דעמאלטס איבערגעגעבן און מ'האט טאקע פראבירט ארויסצואווארפן אפאר אירע, און אסאך זענען מיר געקומען זאגן אז ביי אונז וואטשט מען, יעצט וואטשן איז נישט שייך, ווייל וואס טייטש דו וואטשסט? דער בחור גייט דאך אהיים, און איך פארלאנג אפילו נישט אז דו זאלסט וואטשן, איך פארלאנג אזוי ווי איך פארלאנג כסדר נאך און נאך און נאך פון די אינגעלייט, איך האף ס'עט ענק נישט נמאס ווערן ווייל וואס איך פארלאנג. מיינט אסאך. בעיסיקלי וואס איך וואלט געוואלט מאכן איז אז אזוי ווי א חסידישער אינגערמאן העט נישט עסן אין יעדן רעסטוראנט פלייש און העט נישט עסן אפילו מילכיגס אין יעדן רעסטוראנט האב איך אים געוואלט זאגן איך האלט אז ס'איז געקומען א צייט ווען יעדער אינגערמאן מוז אנהייבן זיך צו לערנען עפעס א ארבעט ביי די מצות און מאכן א חבורה אזוי ווי מ'מאכט און דאס זאל מען עסן פארן כזית מצה, יעצט דו דארפסט נישט אנברענגען אסאך צייט, דו קענסט טון אזוי ווי דער הייליגער ישמח משה האט געטון, און מיין זיידע דער מהר"ם א"ש, און אזוי ווי אנדערע טויזענטער אידן טוען, דו דארפסט נאר האבן אפאר כזיתים, פון ארץ ישראל צו חוץ לארץ, אין ארץ ישראל איז דא איין סדר און אין חוץ לארץ איז דא צוויי סדרים, יעצט צום סדר דארפסטו האבן אזוי, דארפסט האבן צוויי כזיתים פאר מוציא פאר מצה, דארפסט האבן פאר מרור ווען דו לייגסט עס אריין מיטן כורך. דארפסט האבן א כזית, און דו דארפסט האבן צפון פארן אפיקומן, דאס איז אין ארץ ישראל, און אין חוץ לארץ דארפסטו האבן דאפלט, און פארשטייט זיך דארפסטו האבן פאר דיין ווייב, און דארפסטו האבן פאר די קינדער וואס זענען העכער די בעל מצוה. און מער פון דעם דארפסטו נישט עסן מצה. אזוי האט זיך נוהג געווען מיין זיידע דער מהר"ם א"ש, און דער ישמח משה. סאו אויב דו ווילסט דווקא יא עסן מצה, דארף עס נאר זיין כשר, אבער די לשמה מוז נישט זיין. אבער דאס וואס דו ווילסט יוצא זיין די מצוות, מאך זיכער אז דאס ווייסטו אז דאס איז געווען לשמה פון א איד א שומר תורה און מצוות, און אפשר איז די מאשין לשמה מער אויסגעהאלטן, אדער די מאשין לש ווען מען קוועטשט זאגט מען לשם מצות מצוה, אבער דאס האט אנדערע פראבלעמען, ס'באהאלט זיך טייג מיט אנדערע זאכן, און נאכדעם איז דא וואס אסאך צדיקים האבן עס גע'אסר'ט, אבער למעשה, איך האלט פאר די פאר מצות וואס דו דארפסט האבן, די צוויי פונט מצות, צו די אנדערטהאלבן פונט, צו אפילו די דריי פונט מצות. דו דארפסט האבן צום סדר לשם מצות מצוה, זאלסטו מאכן זיכער אז דו אליינס ביסט דארט. יעצט אויב דו ווילסט טאקע קייען אסאך מצה, דו ווילסט נישט טון אזוי ווי די גרויסע צדיקים, יא, קיי וויפיל דו ווילסט, דאס מוז דאך אבער נישט זיין געמאכט מצות לשמה, דאס איז גענוג אז ס'איז כשר, אז מ'האט געוואטשט ס'זאל נישט צוקומען קיין חמץ, אבער א זאך וואס דו ביסט יוצא דערמיט די מצוות אכילת מצה צו די אלע צוגעהער ארום און ארום, דעם כורך, מיטן אפיקומן זאלסטו זיכער וויסן אז דו האסט עס געבאקן, דו ביסט געווען דארט און עס איז געמאכט לשמה. מען דארף אנהייבן צו טראכטן, מען דארף שוין האבן מיט וואס אהיימצוקומען, די יארן פארן, אז די לשם מצות מצוה זאל זיין אויסגעהאלטן. יעצט אויב דו האסט נישט קיין שום פאך און דו קענסט נישט קיין שום ארבעט ביי די מצות, איז גיי צו א חבורה, און זיי דיך משתתף און צאל צו אפאר דאלער, באט קויף נישט די קמח מן השוק, ס'איז נישט קמח מן השוק, איך זאג נאר אזא מליצה, באלד גייט איינער זאגן ס'איז נישט קיין אשם תלוי ווייל מ'ברענגט עס נישט נאר ווען ס'איז שומן מיט חלב, יא כאילו אונז ווייס מען נישט, נו עניוועי. קויף נישט סתם אזוי אבי געקויפט, שטייט פון אר"י הקדוש אז די אלע זאכן וואס מ'שוויצט ווען מ'איז מקיים מצוות. דאס נעמט אוועק די נגעי בני אדם וואס מען האט געשוויצט אויף הוצאת זרע לבטלה צו כדומה ביאות אסורות, סאו לאמיר זיך אביסל אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין און מדקדק זיין במצוות און אזוי ווייטער. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, כל טוב.